דאס איז דער עלעפטער שיעור אין הלכות נידה. די שיעור, דער עלעפטער שיעור, איז אביסל א שווערע שיעור, ווייל ס'איז דא רבנים וואס זיי הערן עס אויס און זענען זייער אינטערעסירט צו וויסן ווייל זיי רעדן דאך צו מיר, איז פאר איך מאך דעם גאנצן אריכות וויל איך קודם געבן דעם פסק הלכה, הלכה למעשה, אז אפילו די וואס זיי קענען נישט מיטהאלטן דעם לומדות זאלן וויסן פון וואס דא האנדלט זיך. ס'איז דא אפאר וועגן ווי א פרוי זעהט דם, איינס איז. אז ס'איז שופעת, ס'נעמט זיך רינען פון איר. דאס צווייטע איז אז ס'איז מזלפת, ס'טראפט פון איר, אבער ס'קומט ארויס פון איר בלוט. זי דארף זיך נישט מאכן קיין בדיקות, זי זעט ס'קומט בלוט, דעמאלטס איז די פרוי טמא טומאת נידה, אפילו נאר ביי א טראפן בלוט. דאס קען קומען מיט הרגשה אדער אן הרגשה. היינט די פרויען האבן נישט קיין הרגשה און ס'איז זייער שווער מען זאל זיי אויסלערנען אז זיי זאלן אנהייבן צו פילן, ווייל דעמאלטס וועלן זיי ווערן אזוי נערוועז אז זיי וועלן נישט קענען האלטן געהעריג הלכות נידה. איז במילא איז אפילו זי זעט אן הרגשה ווערט זי אויך טמא. צו זי איז טמא מן התורה צו נישט, אין דעם. איז דא א געוואלדיגע מחלוקת, ס'הייבט זיך אן מיט א גמרא פון שמואל, שמואל זאגט ווען א פרוי זעצט זיך אויף קרקע עולם און זי טרעפט נאך דעם בלוט איז זי טהור ווייל ס'שטייט בבשרה עד שתרגיש בבשרה, און אפילו ווען איך ווייס אז ס'קומט פונעם מקור, יעצט הלכה למעשה איז אזוי, רוב פוסקים און אזוי ווערט גע'פסק'נט להלכה, אז אפילו ס'איז זיכער אז ס'קומט די בלוט פונעם מקור, זי האט אבער נישט. געפילט, ס'איז נישט געקומען מיט הרגשה, וואס דאס איז הרגשה וועט זיין א שיעור אם ירצה השם די נעקסטע שיעור, איז זי מן התורה נישט טמא, פארוואס? ווייל די הרגשה מאכט די סיבה אז עס זאל ווערן טמא, און ס'איז נישט קיין סימן אז עס איז טמא, די הרגשה מאכט די מציאות פון די טומאה, אזוי האלטן רוב פוסקים, יעצט ס'איז דא אנדערע פוסקים, למשל די סדרי טהרה ווערט צוגעברענגט אין די אחרונים, פסק'ענען קלאר. אויב מען ווייסט זיכער ס'קומט פונעם מקור איז זי טמא מן התורה אפילו אן א הרגשה, ווייל זיי האלטן אז די הרגשה איז נאר א סימן אז ס'קומט דם, נישט דאס איז די סיבה אז ס'מאכט די טומאה. יעצט רוב פוסקים קריגן זיך אויף דעם. יעצט אפילו וועלן מיר אננעמען ווי די שיטות פון די פוסקים אז אן הרגשה איז זי נישט טמא מן התורה, אבער מדרבנן איז זי יא טמא. די ספר תורת השלמים פסק'נט אז אויב ס'איז נישט דא קיין הרגשה איז עס נאר א דרבנן, דעמאלטס האט אבער די ראיה א שיעור, ס'מוז זיין כגריס ועוד. יעצט די כרתי און נאך פוסקים פסק'ענען אז די גאנצע דין אז ס'מוז האבן א שיעור כגריס ועוד איז נאר ביי א כתם, וואס כ'ווייס נישט צו ס'קומט פון איר צו פון ערגעץ אנדערש, אבער טאמער איך בין זיכער עס קומט פון איר גוף און נישט פון ערגעץ אנדערש, דאס מיינט נישט פון א וואנץ אין דעם בעט, נאר ס'איז זיכער אז ס'קומט פון איר גוף און פונעם מקור איז זי טמאה אפילו ווייניגער ווי א גריס און אזוי פסק'נט מען. און כ'וויל נאר מוסיף זיין נאך א קלייניקייט אז נישט נאר אז ס'איז א ספק צו ס'קומט פון איר גוף צו נישט נאר אפילו ווען ס'איז זיכער אז ס'קומט פון איר גוף איז אויך דא א וועג אז טאמער איך ווייס זיכער אז ס'קומט נישט פונעם מקור למשל איך ווייס זיכער ס'קומט נישט פון די יוטערעס נאר זי האט א מכה אין די וועדזשיינע, דעמאלטס איז זי אויך טהור, און דאס איז ר' עקיבא וואס ער זאגט אז טאמער ס'איז א מכה שיכולה להתגלות דעמאלטס איז עס טהור. יעצט קומט אויס אז ווען א פרוי טרעפט א כתם איז אויך דא צוויי מיני כתמים, איין מין כתם איז, אז זי ווייסט נישט פון וואו ס'קומט, און דעמאלטס בין איך תולה בכגריס ועוד, אדער ס'איז דא נאך א מין כתם וואס זי ווייסט ס'קומט פון די וועדזשיינע, נאר זי ווייסט זיכער אז ס'קומט נישט פון די יוטערוס, נאר ס'קומט פון א מכה וואס זי האט אין די וועדזשיינע, במילא. אפילו ווען זי מאכט א געהעריגע בדיקה און ס'איז מער ווי כגריס ועוד, הייסט עס נישט קיין כתם נאר ס'איז דם טהור. יעצט אויף דעם איז געווען מיט פֿופֿצן צוואַנציק יאר צוריק מורא'דיגע מלחמות צווישן די מורי הוראות ווייל זיי פלעגן יעדן דם אסר'ן, און איך בין אויך געווען דעמאלטס פון די יונגע מורי הוראות און איך האב געטענה'ט ס'איז נישט ריכטיג ווייל איך פלעג גיין צו דאקטוירים און כ'האב מיר אלעס דורכגעשמועסט איז די שאלה יעצט געווארן וויפיל דער דאקטער איז באגלייבט למעשה מ'האט גענומען אידישע פרויען וואס זיי האלטן טהרה זיי ווייסן דעם חומר הענין אז ס'איז איסורי כריתות און איסורי נידות און זיי קוקן אריין ביי די פרוי אין די וועדזשיינע און זיי זעען אז זי האט א מכה זאגן זיי דו האסט א מכה און מ'גייט צום רב און די רב איז עס מטהר יעצט איז דא נאך א זאך. ס'איז דא א עד שאינו בודק. מען האט דאס קיינמאל נישט בודק געווען פאר מען האט עס גענוצט, די פרוי האט זיך אפגעווישט דערמיט און זי טרעפט בלוט דערויף. יעצט אין דעם ווערט א גרויסע מחלוקת צו עס דארף האבן כגריס ועוד צו נישט. נארמאל דארף עס האבן כגריס ועוד ווייל ס'הייסט דאך א עד שאינו בודק, אבער דער חתם סופר אין די תשובות אין יורה דעה סימן ק"נ איז מחדש א מורא'דיגע זאך, אז כאטשיג מדינא דגמרא איז א עד שאינו בדוק נישט מטמא, נאר ווען ס'האט כגריס ועוד, אבער וויבאלד אין אונזערע צייטן וואס ס'איז נישט דא אזא מין זאך ווי מאכולת, ס'איז נישט דא קיין וואנצן אין קיין בעטן, און אוודאי נישט אזאלעכע גרויסע, איז זאגט ער אז כאטשיג ביי א כתם. איז געבליבן אפילו ביז צום היינטיגן טאג דער דין אז ס'איז נישט מטמא ביז צום שיעור פון כגריס ועוד, אבער ווען מען רעדט פון א בדיקת עד שאינו בדוק איז מען נישט מטהר נאר דעם שיעור פון א וואנץ וואס דאס טרעפט מען היינט אין אונזערע צייטן וואס דאס איז זייער קליין, און מען נישט מטהר טאמער ס'איז כגריס ועוד, אזוי ווי ס'איז געווען אין די צייט פון די חזל. דער פתחי תשובה ברענגט עס צו אין סימן קצ אות מ', און אויף דעם איז דא גרויסע מחלוקת. שאלות ותשובות אבני צדק, שאלות ותשובות מנחת פתים, אלע זאגן אז דער חתם סופר איז צריך עיון. יעצט אין שאלות ותשובות תשורת שי איז ער מחמיר אזוי ווי דער חתם סופר. יעצט וויל איך נאר באטאנען אז דער עד שאינו בדוק מיינט מען נישט אז מען האט עס גענומען פון די שמוץ וועש, ווייל טאמער האט מען עס גענומען פון די שמוץ וועש איז שוין אביסל אנדערש דער דין. וואס מען מיינט דא איז אז מען האט אויסגעוואשן וועש, מען האט עס אוועקגעלייגט, און פאר מען האט עס גענוצט האט מען עס נישט באקוקט. יעצט למעשה קען מען מטהר זיין ווייניגער פון א כגריס, אבער ס'עט זיין היינט זייער שווער א מורה הוראה זאל דאס טון, נישט ווייל דער הייליגער חתם סופר זאגט אז קלענערע וואנצן צייט, אין היינטיגע צייטען און אין די צייט פון די גמרא געווען גרעסער נאר וועגען אן אנדערען טעם. ווייל אין שלחן ערוך הרב אין סעיף קטן צג און אויכעט דער לחם ושמלה אין סעיף קטן נד זאגט אז היינט וואס מען וואשט אויס זייער גוט אלע מיני קליידער און אלע כתמים גייען ארויס איז מילא איז עס מוחזק נאכן וואשען אז עס האט נישט קיין כתם האט עס א דין אזוי ווי עס איז געווארען נבדק. נאכן וואשן, אפילו מ'האט עס נישט ספעציעל בודק געווען, און אז מ'האט עס אוועק געלייגט האט מען אוועק געלייגט א זויבערע זאך. יעצט דאס איז געזאגט געווארן אין די צייט פון די פריעריגע שלחן ערוך הרב, היינט וואס איז דאך דא אזאלעכע וואונדערבארע בליטש מיט די זייפן מיט די אלע, היינט איז זיכער טאמער מ'האט עס אויסגעוואשן איז נישט געבליבן דארטן גארנישט. יעצט א גאנצע אריכות, איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין שלחן ערוך אין סימן קצ אין סעיף מו, שטייט אז כתמים וואס איז געווען אויפן בגד פאר מען האט עס אויסגעוואשן איז דורכן אויסוואשן גייט עס אריין אינעם בגד און די נייע כתמים איז בלייבט אויפן בגד ס'גייט נישט אריין אינעווענדיג און דארף מען קענען דערקענען צו דאס איז אריין אינעווענדיג צו נישט נו דארף מען דאך האבן צו דעם קודם כל א מומחה און אויסער דעם איז דא אין דעם א גרויסע מחלוקת רבי עקיבא אייגער אין חידושים אין שלחן ערוך שרייבט אז היינט זעמער נישט באקאנט צו ס'איז איינגעזאפט צו ס'איז אויבן, און אזוי דא אנדערע אחרונים אויכעט וואס האלטן אזוי, איז על כל פנים עמער אין דעם נישט אריינגיין, נאר דאס בלייבט אז היינט איז דא זייער גוטע זייפן מיט בליטש און ס'נעמט ארויס אלעס, איז במילא איז יעדע קלייד וואס מ'האט אויסגעוואשן הייסט עס חזקת אזוי ווי מ'האט עס בודק געווען. יעצט ביי אן עד, א עד מיינט די שמאטע וואס מען האט גענוצט אויף בודק צו זיין זיך צו מען זעהט בלוט צו נישט, נאר דער עד, די שמאטע האט מען נישט בודק געווען פאר מען איז עס געגאנגען נוצן, זעהן צו ס'איז ריין צו נישט. יעצט דער דין איז אזוי, אז טאמער טרעפט מען א פלעק וואס דאס איז כגריס ועוד איז עס טמא, טאמער ס'איז ווייניגער ווי א גריס ועוד, איז עס טהור, אבער קיין שום מורה הוראה עט נישט גיין מטהר זיין אפילו ווען ס'איז ווייניגער ווי כגריס ועוד, דארט ווי מ'האט נישט פריער בודק געווען דעם עד, ווייל דער טעם דערפון איז אז אזוי ווי ס'ווערט געברענגט אין שלחן ערוך הרב, סעיף קטן צדיק ג, און אויך די לחם ושמלה סעיף קטן נון ד' אז אזוי ווי היינט איז דא וואונדערבארע זייפן מיט בליטש מיט וואש מאטעריאל, איז במילא. נעם איך אן אז נאכן וואשן איז אלעס געווען אן א שום כתם. יעצט דאס איז ווען מ'האט גענומען אויסגעוואשענע שמאטע, מ'האט עס נאר נישט געהעריג בודק געווען צו ס'האט אין זיך א פלעק צו נישט. יעצט איז דא אבער נאך א עד וואס דאס הייסט אויכעט עד שאינו בדוק, מ'האט עס נישט בודק געווען אבער מ'האט עס גענומען פון די שמוץ וועש אדער די פרוי דורך געגאנגען אין א בוטשער שאפ, און זי האט דאס געהאט אויף זיך, און נאכדעם האט זי זיך אפגעווישט דערמיט, די זאכן זענען בחזקת אז זיי האבן אויף זיך כתמים, דא אפילו מען האט געטראפן מער ווי א גריס ועוד, איז זי אויך טהור מן הדין. ס'הייסט די פריעריגע עד שאינו בדוק איז אבער בחזקת אז ס'איז געווען זויבער, אפילו דאס איז נישט בודק געווען. דא איז אזא מין עד שאינו בדוק וואס מען ווייסט אז ס'איז בחזקת אז ס'איז יא געווען בלוטיג צו שמוציג. דא איז אפילו מער פון א גריס ועוד עט אויך זיין כשר. נאר וואס, די זעלבע זאך נאכאמאל, קיין שום מורה הוראה וועט נישט אריינגיין בעומק הדין און דאס מתיר זיין, ווייל היינט איז די כתמים פון דם נידה זענען נישט מצוי אין הויז, און בפרט נאך אזאלכע גרויסע. אמאל אין דער אלטע צייטן האט מען דאך אוועק געלייגט די שמאטעס מען זאל עס איבער וואשן און עס האט זיך אנגעזאמלט איז געווען אסאך כתמים אבער היינט ווארפט מען דאך דאס אלעס אוועק ממילא איז נישט דא קיין כתמים פון קיין דם איז אפילו ווען ס'איז יותר מכגריס ועוד עט עס אויך זיין טהור אבער א מורה הוראה עט זיך נישט אריין לאזן אין אזאלעכע ספיקות ער זאל דאס מתיר זיין איז במילא דארף מען פרעגן א מורה הוראה אויף די אלע זאכן דאס איז. בקיצור הלכה למעשה אז טאמער ס'איז א געהעריגע ראיה אדער אן עד הבדוק איז זי טמא אפילו זי האט נישט מרגיש געווען אז ס'קומט די וסת אפילו די וסת איז געקומען אן קיין שום הרגשה טאמער ס'איז א עד שאינו בדוק, איז דא צוויי מינים, ס'איז דא אזאלעכס וואס איז פון די זויבערע וועש, און ס'איז דא וואס איז פון די שמוציגע וועש, ביי די זויבערע וועש איז ער נאר טמא דעמאלטס ווען ס'איז כגריס ועוד, אבער אין אמת'ן עט א מורה הוראה זיך נישט טרויען דאס אזוי שנעל מתיר צו זיין, און ביי די שמוציגע וועש איז אפילו ווען ס'איז מער ווי א גריס ועוד איז זי אויך טהור, נאר דארט עט זיך אויכעט א מורה הוראה נישט טרויען עס מתיר צו זיין, און נאכדעם איז דא ווען ס'איז כתמים, זי ווייסט זיכער ס'איז פון זיך. ס'איז כתמים. ס'איז דא צוויי מיני בלוטן, ס'איז דא וואס ס'קומט פון דעם מקור פון די יוטערעס און ס'גייט ארויס צו די וואדזשיינע און ארויס צו די גאס, צו די אויר עולם, דאס איז טמא, טאמער האט זי אבער א מכה אין די וואדזשיינע איז אפילו זי ווייסט ס'איז פון זיך און אפילו ס'איז כגריס ועוד איז זי טהור ווייל דם אמר רחמנא ולא כתם, דאס הייסט א כתם. און נאכדעם איז דא נאך א מין כתם וואס זי טרעפט אויף איר לייב צו ווי. און זי ווייסט נישט פונקטליך פון ווי דאס איז, איז ביי דעמאלטס ביי דעם יעניג כתמים קוקט מען צו ס'האט כגריס ועוד צו נישט, ביז א גריס ועוד איז מען מיקל, ווייל די גמרא זאגט ס'איז נישט דא א בעט וואס האט נישט קיין מאכולת, דאס הייסט א וואנץ, און אויף ענגליש רופט מען דאס א בעד באג, במילא קען זיין אז ס'קומט פון דעם, איז במילא. איז מען דאס מתיר. יעצט למעשה הלכה למעשה די אלע אחרונים פסק'נען אז א פרוי וואס זי זעהט איר געהעריגן וסת און נישט קיין חילוק צו ס'איז מיט הרגשה צו אן הרגשה ס'איז אלץ טמא מן התורה און מען קען נישט מיקל זיין וועגן דעם וואס זי האט עס געזעהן אן הרגשה אז ס'איז נישט קיין דאורייתא ווייל ס'איז זיכער אז דאס בלוט קומט היינט אן א הרגשה, רוב פרויען האבן נישט קיין הרגשה, מיר האבן אויף דעם א עקסטערן שיעור, וואס דאס הייסט הרגשה, און אז רוב פרויען האבן היינט נישט קיין הרגשה, ווייל די טבעיים זענען געווארן שוואך, ממילא א יעדע די וסתות וואס זיי קומען יעדן חודש, ווערט די פרוי טמא מן התורה, און מ'קען נישט מיקל זיין, ווייל ס'איז נישט געווען קיין הרגשה. און יעצט גיי מיר צו צו דעם שיעור באריכות. א פרוי, האמער שוין געשמועסט, האט זיך איר סייקל וויאזוי ס'גייט אדורך די בלוט און די דם נידות. הייבן הייבט זיך עס אן אזוי, ס'איז דא די אוועריס, די אוועריס זענען צוויי קליינע אברים וואס זיי האלטן די אייער פון די פרוי וואס איז אזוי גרויס ווי א וואלנאט און ס'געפינט זיך אינדרויסן פון די יוטערעס און ס'איז קאנעקטעד צו די יוטערעס מיט די צוויי פעלאופיען טובס, יעצט די אייער גייט ארויס פון די אווערי און ס'פארט דורך די פעלאופיען טובס, ס'פארט ארויף אביסל אין די הייעך און נאכדעם קומט עס אראפ און ס'גייט אריין אינעם רחם אין דעם וואומב, ס'הייסט אויך די יוטערעס, געבערמוטער, ס'הייסט אויכעט די רחם, יעצט וואס געשעהט איז אז אין דעם קליינעם אווערי וואס דאס איז אזוי גרויס ווי א וואלנאט וואס איז דא אויף ביידע זייטן פון דעם רחם פון אינדרויסן, פון דארט איז דא הונדערט טויזענט אייער און מער, און עס גייט ארויס איין איי אינגאנצן, וואס די איי גייט אריין דורך די פעלאופיען טובס צום רחם, און ווען ס'טרעפט צו די זוימען פון א מאן קען זי ווערן נתעבר. יעצט אין די זעלבע צייט איז דא דא נאך א מורא'דיגע זאך וואס איז זייער וויכטיג צו וויסן, אז די רחם ערווארט אז ס'זאל ווערן שוואנגער, די רחם זאל אנשוואנגערן, איז די יוטערעס בויעט אויף ארום און ארום א געפערליכן שטארקן ליינינג, די ליינינג איז א צענטימעטער דיק, דאס איז אזוי ווי א בעט, דאס קינד זאל קענען גוט שלאפן און זיך אנטוויקלען דארטן, ס'איז אלץ כולם בחכמה עשית, אזויפיל חכמה וואס דא ליגט אין דעם אלעם, יעצט דאס איז דער ענין וואס אונז געפינמער אז ראשה ואבריה כבדים עליה, די פרוי פאר זי קריגט די וסת איז אירע איברים שווער אויף איר, און דאס איז די טשעינדזש אוו לייף ווען א פרוי האט א בעיבי. יעצט, ס'דוירט דריי טאג אז די איי זאל פארן פון די אווערי ביז צו די וומב, ביז צום רחם אריין. דריי טאג דוירט עס. ווי ווייט איז עס? בערך פופצן צענטימעטער, בערך זעקס אינטשעס. זעקס אינטשעס איז פופצן צענטימעטער. סאו עס איז א סלאו מואווינג וויהיקל. פאר די וסת דארף שוין די פרוי אנהייבן צו פילן אז ס'ווערט שוין אלעס אנדערש. ווייל ס'ווערט געבויעט א דיקע ליינינג אויף די גאנצע רחם ארום און ארום, א צענטימעטער דיק, ווייסט א צענטימעטער? צוויי און האלב צענטימעטער איז אן אינטש, סאו איין צענטימעטער איז א בערך אביסל ווייניגער ווי א האלבע אינטש דיק, יעצט אויב ס'קומט נישט צו פון א זכר קיין זאמען איז אבוויעסלי צופאלט דער גאנצער בנין, און די גאנצע צענטימעטער דיק פונעם בעט וואס האט זיך געמאכט אין די יוטערעס, און אויך די איי וואס איז דארטן ארויסגעקומען פון די אוועריס אריין צו די פעלאופיען טובס, און וואס דאס איז אריין געגאנגען אין צו די יוטערעס, און דאס הייסט אויך די וומב אדער די געבערמוטער, אלעס קומט ארויס. יעצט בערך פארלירט א פרוי אזוי גרויס ווי אן איי, ווען דו פילסט אן אן איי פול מיט בלוט, אזוינפיל בלוט קומט ארויס, דעמאלס ווערט אלעס אויסגעקלינט, פין אנפאנג ביז צום סוף. יעצט הגם אונז האלט מען נאך נישט ביי די ביי די אוויולעישן פין א פרוי וועגן שוואנגער ווערן אבער ס'כדאי עס יעצט מזכיר צו זיין ווען מ'עט אנקומען דארטן עט מען עס אסאך גרינגער קענען פארשטיין. ס'ארבעט אזוי, געווענטליך א פרוי זעהט צו אַכט און צוואַנציק טאג אין אזא גאטונג, סתם נשים חזית ללמד יום, דאס איז רוב פרויען. יעצט פינעם ערשטן טאג ביזן זיבעטן טאג איז די צייט ווען א פרוי זעהט געווענטליך. צווישן דריי ביז זיבן טאג זעען פרויען. דעם אכטן טאג ביז צום עלעפטן טאג איז די ליינינג פון די וומב ווערט דיקער און ס'טוט זיך צוגרייטן פאר דעם איי וואס ס'גייט קומען, וואס אז טאמער א מאן וועט מיט איר וואוינען דעמאלטס וועט ווערן א קינד. דאס איז פונעם אכטן ביזן עלעפטן טאג. יעצט.

וועגן דעם איז זייער וויכטיג מ'זאל נישט מאחר זיין קיין טבילה, ווייל ס'איז דא די צוויי זאכן, איינס איז די תקנה וואס רב יוסף זאגט אמר רב יהודה אמר רב, התקין רבי בשדות, דאס איז אין מסכת נדה דף פ"ו עמוד א', און די צווייטע, אויף דעם האט מען צוגעלייגט אמר רב זירא בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל יושבות עליו שבעה נקיים. איז במילא קומט אויס אז היינט ווען מען זעהט א טראפ בלוט דארף מען די מעקסימום צו ווארטן, דאס טייטש זיבן גאנצע טעג מוזן זיין ריין, פלאס ס'קומט נאך צו וועגן פולטת שכבת זרע וואס מ'וועט רעדן ס'קומט צו נאך פינף טאג פאר די אשכנזים, אדער פיר טאג פאר די ספרדים, ס'דא ספרדים וואס זענען זיך נוהג מער אויכעט אבער על כל פנים דאס איז וואס עס איז, קומט אויס אז בעיסיקלי די ערשטע צוועלף טאג, קען מען נישט וואוינען מיט די פרוי. איז ווי כ'האב פריער געזאגט אז פונעם עלפטן טאג ביזן פיפצעטן, ס' הייסט ביז צום זעכצעטן און פיפצעטן טאג איז אינקלודעד, איז די זמן פון אוויולעישן, קומט אויס אז אונז ווארט מיר בערך צוועלף טאג, ווייל מ'ווארט פינף און זיבן, איז קומט אויס א פרוי האט אינגאנצן דעם דרייצעטן און פערצעטן און און פיפצעטן טאג צו שוואנגער ווערן. און דאס וואס כלל ישראל האט אויף זיך גענומען די גרויסע תקנה אויף טומאת נידה, אז מען זאל מוזן ווארטן זיבן גאנצע ריינע טאג, כאטשיג מן התורה דארף דאך נישט קיין נדה זיבן ריינע טאג, נאר א זבה, און זיי האבן אויף זיך גענומען די חומרא פון זיבה, דעיס איז געווען א מורא'דיגע מסירות נפש. פון בנות ישראל, א מורא'דיגע שטארקע תקנה, ווייל זייער אסאך מאל קען אויסקומען אז למשל אז זי קען זיך נישט רייניגן ביז פערצן אדער פופצן טאג גייט די פרוי נישט קענען שוואנגער ווערן קיינמאל, און מען האט גענומען די תקנה אפילו על מנת כך. מ'האט עס גענומען אז אפילו ווען ס'איז אזאנע א פרוי וואס זי קען נישט האבן קיין קינדער וועגן די אוויולעישן האלט אויך די תקנה. איך וועל באלד נאך רעדן וועגן דעם אבער איך וויל קודם ענדיגן דא וועגן די אוויולעישן און אויך די מענסטרועל פיריעד. יעצט פונעם אכצענטן טאג ביזן פינף און צוואנציגסטן טאג פילט די פערטילעזעישאן אז ס'האט גארנישט גענומען קיין פלעיס, זי איז נישט געווארן שוואנגער איז במילא הייבט עס אן צו צופאלן אויף שטיקער און פונעם זעקס און צוואנציגסטן ביזן אכט און צוואנציגסטן טאג איז די לייניניג טוט זיך דיטעטשן און ס'הייבט אן צו בלוטן ארויס און אויכעט די איי קומט מיט און דאס איז די דם נידה, די מענסטרועל פיריעד. יעצט ווען ווייסט א פרוי אז זי טוט אוויולעיטן, ס'איז דאך דא אפאר טעג, איז די באדי טעמפערטשער, מ'נעמט אזא זייער עקיורעט טערמאמעטער,

ווייל ס'איז א חילוק פון ניינטי סיקס פוינט עיט ביז ניינטי עיט פוינט סיקס און דעמאלטס איז די אוויולעישן דא דען פאלט עס. יעצט כ'על נאך רעדן ביי א אנדערן שיעור אם ירצה השם וועגן די אוויולעישן און ווי ווייט מען דארף אבאכט געבן אז מען זאל חלילה נישט פארפאסן א ליל טבילה אבער יעצט וויל איך רעדן וויאזוי ווערט די פרוי טמא און נאכדעם וועט מען רעדן וויאזוי זי טובל'ט זיך און נאכדעם וועט מען רעדן וועגן די אוויולעישן און וועגן די מצוה פון פריה ורביה יעצט. ס'ווערט געברענגט אין תורה דער לשון משרבו הגליות, ווען די גלות איז געווארן גרעסער, ותכפו הצרות, ונתמעטו הלבבות, חשו האט מען חושש געווען שמא יבואו לטעות באיסור כרת, מ'וועט זיך טועה זיין מיט די חשבונות מיט איסור כרת. היינט מיט דעם אלעם וואס איז שוין דא חומרא דרב זירא איז אויך דא אזויפיל פראבלעמען זייט כ'האב גערעדט וועגן מאכן א בדיקה באותו מקום און אריינלייגן די פינגער אין די וועדזשיינע, איר ווייסט וויפיל טעלעפאן קאלס איך באקום? איר האט נישט קיין השגה, איך האב נישט געוואוסט וואס איז געשעהן בין איך א נידה דאורייתא א נידה דרבנן. וואס איז מיט די קינדער? ס'איז צרות, אבער די חזל האבן געזעהן ס'וועט זיין נאך מער צרות מיט די אלע חשבונות פון נידות מיט זיבות, ווייל ס'איז דא י' א' יום שבין נידה לנידה, דעמאלטס ווערט זי נישט קיין זבה, ס'איז צו שווער אריינצוגיין אין דעם חשבון, ס'איז ללא צורך יעצט. אינעם שיעור איז במילא האבן די חכמים געזען אז ס'איז געשען מיסטעיקס האבן זיי געזאגט שאפילו לא תראה אלא טיפת דם כחרדל אפילו זי זעט נישט נאר א קליינע טיפ אזוי ווי חרדל און דער ש"ך זאגט אפילו פחות מכחרדל ווען וועלכן זמן ס'זאל נישט זיין ס'איז נישט קיין חילוק צו זי וועלכע טעג זי איז י' א' יום בין נידה לנידה צו נישט תשב עליה ז' נקיים זיצן זיבן נקיים כמו זבה גדולה אזוי ווי א פרוי וואס דאס איז א זבה גדולה וואס האט געזען דריי טאג בלא עת נדתה ווערט זי א זבה. דאס ווערט אנגערופן חומרא דרב זירא. פארוואס? ווייל רב זירא זאגט אין מסכת נדה דף ס ו עמוד א בנות ישראל החמירו על עצמם, שאפילו רואות טיפת דם כחרדל יושבות עליה שבעה נקיים, איז במילא נאך די תקנה פון רב זירא'ן פעלט שוין נישט אויס די תקנה פון רבי אויך נישט, ווייל א יעדע טיפת דם זיצט מען שבעה נקיים. יעצט א מורא'דיגע אינטערסאנטע זאך אין שבט הלוי אין די שיעורים אויף הלכות נידה איז ער מסביר אז מען וואלט נישט געקענט גוזר זיין אזא תקנה אויף כלל ישראל ווייל מכח די תקנה איז דא אסאך ביטול פריה ורביה נאר וויבאלד די פרוי ווערט דאך נישט נתעבר נאר סמוך לווסת און דורך די תקנה איז מען מרחק די טבילה זיבן טאג שפעטער איז במילא עס שווערער זאל צוקומען אז זי זאל שוואנגער ווערן. אבער בנות ישראל וואס זענען נישט מצוה אויף פרו ורבו, האבן אויף זיך גענומען די חומרא, און ושויה אנפשה חתיכה דאיסורא לבעליהן, זיי האבן געזאגט איך בין אסור פאר דיר ווייל איך וויל נישט קיין מיסטעיקס, ממילא איז געבליבן אזוי די הלכה אויף אייביג, די גמרא זאגט. געזאגט אז מען שטעלט זיך נישט דאווענען אלא מתוך פסק הלכה, וואס איז דאס אז בנות ישראל החמירו על עצמן אז אפילו זי זעהט נאר א טיפת דם כחרדל יושבות עליה שבעה נקיים, און אויף דעם איז נישטא קיין שום מחלוקת. יעצט אין ספר משך חכמה אין פרשת שמות פרק י ב פסוק כ ב שרייבט ער אזוי. ס'שטייט אין די גמרא מסכת שבת דף י ג עמוד ב' אז מ'האט גוזר געווען אויף י ח דבר, שטייט דארטן אין די גמרא שאף אליהו אינו יכול לבטלן, אפילו אליהו הנביא קען עס נישט מבטל זיין, פארוואס? ווייל די אלע סייגים וואס כלל ישראל האט געמאכט פעלט אויס ביז משיח העט קומען, וועגן דעם קען מען עס נישט מבטל זיין, און דעמאלטס ווען משיח העט קומען זאגט די גמרא מסכת עירובין דף מ ג עמוד ב', אז די גאנצע וועלט וועט זיין קנעכט פאר די אידן, דאס מיינט אז די אידן וועלן זיין די וואס וועלן הערשן אויף די טבע, און ויעש ה' יתברך מה שיהיה ברצונו, און דער אייבערשטער וועט מאכן וואס ער האט געוואלט טון. דוגמא זאגט ער הלכה פסוקה דרבי זירא שבנות ישראל החמירו על עצמן איז אויכעט אזוי, מען האט עס אנגענומען און דאס בלייבט אזוי, זאגט ער אזוי ובזמן המקדש על כרחך שיבוטל, ס'איז זיכער אז ס'וועט בטל ווערן. אין זמן המקדש וועט דאך מוזן די תקנה בטל ווערן, פארוואס ווייל דאי לאו הכי לא תדע אישה מתי להביא קרבן זיבה? ווייל טאמער נישט וועט דאך א פרוי נישט וויסן ווען צו ברענגען א קרבן זיבה. איז במילא ווילאנג אונז זעמער אין גלות פעלט אויס די תקנה. שפעטער נאכדעם וועט דער אייבישטער פירן די טבע אזוי ווי ס'זאל אויסקומען גוט פאר כלל ישראל. יעצט איך וויל נאר סתם אזוי צולייגן אז אין שטייט אין רמב ן אין פרק א' הלכה י ט חומרא זו שנהגו בנות ישראל הוכשרה בעיני חכמים די חכמים האבן עס געהאלטן אז דאס איז זייער א ריכטיגע זאך ועשו אותה הלכה פסוקה בכל מקום איבעראל האבן זיי דאס געמאכט הלכה פסוקה לפיכך אסור להקל בו ראש טאר מען נישט מיקל זיין לעולם קיינמאל נישט אזוי זאגט די רמב ן יעצט. למעשה איז דאך דא אבער א שטיקל פראבלעם אז ס'קען זיין פרויען וועלן בלייבן עגונות אן א קינדער, אויף דעם איז שוין דא אסאך וועגן ווי אזוי מען קען דאס טון וואס די רבנים ווייסן שוין, אדער אז זי איז זיך נישט מטהר איין מאל ממילא דארף זי נישט ווארטן פינף מיט זיבן נאר זי קען אנהייבן גראד מיט זיבן. אזוי זאגט דער מנחת יצחק, אבער דאס דארף מען דורך רעדן מיט א רב, דאס קען מען זיך נישט אליינס ארום שפילן, אדער היינט איז דא אזאלעכע פילן וואס די פילן מאכט אז דער מחזור, די וסת, זאל דויערן לענגער, ממילא ס'דויערט לענגער קען מען האבן נאך אפאר טעג צו וואוינען, אבער דאס אלעס דארף מען זיך באראטן קודם מיט א דאקטער און נאכדעם מיט א רב. יעצט קומט אויס לויט אונז איז נישט קיין חילוק צווישן ימי נידה און ימי זיבה. יעצט, דער עיקר טעם פארוואס אונז האמיר נישט געוואלט אז מ'זאל האבן א חשבון פון ימי נידה און ימי זיבה, איז וועגן דעם, ווייל טאמער נישט, עט זיין טעותים. דער רמב ן זאגט, ואין משגיחין בימי נידה ובימי זיבה כל עיקר, לפי שכבר החמירו בנות ישראל על עצמן, די אידישע טעכטער האבן שוין אויף זיך מחמיר געווען, כדי שלא תבואנה לידי טעות. ואם אתה מחלק להם בין ימי נידה לימי זיבה, נמצא צריכים ללמוד פתחי נידה וימי נידה וימי זיבה, און דער בית יוסף ברענגט אים צו אין סוף סימן קפ"ט דיבור המתחיל וכתב הרמב"ן, קומט אויס לכאורה לויט דעם דארף א פרוי נישט האבן אן עקסטערן חשבון פון ימי נידה און מיט ימי זיבה, אדרבה מ'וויל מ'זאל נישט וויסן.

קומט אויס אז אפילו דארטן וואו עס איז דא א וסת להקל דארף מען אויך וויסן צו זי האלט אין מיטן ימי נדות צו מיטן ימי זיבות. והטעם זאגט ער משום דבאמצע ימי נדות אחר שראתה דם איז עס מעיינה פתוח איר מעיין איז דאך אפן און והוה רק תוספת דמים און איך קען נישט אויף דעם בויען אז דאס איז א וסת קבוע ואינו ראוי לקבוע וסת מפני שהיא עלולה לראות בימי נדתה כמו שכתב הב"ח בשם רשי זכרונו לברכה. אויך זעלבע איז ימי זיבה דהוי בלא עת נדתה, ס'איז דאך נישט קיין צייט אז ס'זאל קומען בלוט, עס איז א בחינת מסולקת דמים לענין וסתות, אזוי שרייבט דארטן דער ב"ח, אזוי איז משמע פון די סוגיא, די טעם פון די י"א יום איז בחזקת טהרה, פארוואס? ווייל זי איז מוחזקת אז ס'איז דמים מסולקת. איז במילא קומט אויס אז דער שך זאגט אז צו מאכן א וסת קבוע וואס דאס זאל זיין להקל איז נישט ריכטיג אז מען זאל מאכן ווען דאס איז בימי נידה אדער בימי זיבה. בימי נידה איז עס נישט ריכטיג ווייל דאס הייסט ממעין פתוח, און בימי זיבה איז עס נישט ריכטיג ווייל דאס איז בלא עת נדתה אז עס איז בחזקת מסולקת דמים. קומט אויס לויטן שך דארף מען זיך זעצן לערנען געהעריג ימי נדות און ימי זיבות, וויסן ווי די פרוי האלט אפילו בזמן הזה וואס מען איז מחמיר אפילו אויף טיפת דם כחרדל דארף מען וויסן ווי זי האלט לגבי טאמער זי האט א וסת קבוע להקל. למעשה אבער כמעט קיינער האט דאס נישט אנגענומען להלכה ווייל צווישן די אלע וסתות וואס מען שטעלט אויס קיינער רעכנט נישט אריין ימי נדה ימי זיבה די י"א יום דאס איז א זאך וואס קיינער טוט נישט. יעצט, מען פארלאזט זיך ווייל ספר תורת השלמים אין סעיף קטן ק"ז זאגט. ער איז מדחה די גאנצן שך און ער שרייבט אזוי, וועגן דעם האט דער מחבר און דער רמ"א געפסקנט אויס אז מען זאל נישט האלטן א חשבון פון ימי נדה ימי עזיבה, ווייל אונז וויל מען דאך נישט אז זאל זיך נישט טועה זיין אין די ימי נדה ימי זיבה לגבי נדות, איז במילא האט מען שוין נישט געמאכט. אז מען זאל האלטן א חשבון, אזוי ווי דער רמבן ברענגט, אז ס'זאל נישט צוקומען צו קיין טעות, ווייל טאמער 'סטו אנהייבן צו פירן א חשבון פאר וסתות, נמצא קומט אויס מצריכים ללמוד פתחי נידה וימי נידה וימי זיבה, דאס איז דער לשון פונעם רמבן און דער בית יוסף ברענגט עס צו, און אויך.

עס איז די ערשטע דריי עונה בינונית און וסת החודש און וסת הפלגה דאס איז שייך ביי יעדע פרוי און מ'עט רעדן פון די זאכן אבער זי דארף נישט חושש זיין אז אפשר האלט זי יעצט אינמיטן ימי נידות און ס'איז ממעין פתוח. יעצט ווען ס'קומט ארויס די ראיה פון די פרוי קומט ארויס פון די וועדזשיינע איז. און נישט קיין חילוק סיי סקומט ארויס אסאך בלוט סיי סקומט ארויס ווייניג בלוט, סיי סקומט ארויס באונס למשל ס'האט געטאנצט אדער ס'האט זיך דערשראקן ס'האט געגעסן שארפע זאכן, און סיי סקומט ארויס ברצון, ברצון מיינט נישט זי וויל ווייל קיין שום פרוי וויל נישט נאר מ'מיינט ברצון אז ס'איז געשעהן נאטירליך, אדער קען זיין ס'געזאגט פרויען וואס זיי האבן נעבעך נישט קיין וסת ווי עס דארף צו זיין, זיי וואלטן יא געוואלט האבן א וסת ווייל נאר דורכדעם קען מען שוואנגער ווערן. און אפילו א טיפת דם כלשהי ווערט זי טמא און זי דארף חושש זיין פון חשבון פון די וסתות. יעצט דאס הייסט ראיה זי האט געזעהן. נאכדעם איז דא נאך א וועג וויאזוי א פרוי קען זעהן, איינס איז אז ס'קומט ארויס די דם, דאס צווייטע איז אז זי האט א הרגשה זי פילט עפעס איז זי זיך בודק מיט אזא שמאטע וואס אונז האמיר שוין גערעדט, דארף זיין גרויס לאמיר זאגן דריי אינטשעס ביי דריי אינטשעס. ס'איז פון מיר א ריינע קאטן, אויסגעוואשענע, און זי וויקלט עס ארום איר פינגער, און זי לייגט עס אריין אין די וועדזשיינע. יעצט דער חתם סופר זאגט מען זאל נעמען א קליין פיסן בענקל, סא הייבט זי זיך אויף איין פיס, זי צושפרייט זיך די אותו מקום, און זי גייט אריין אינעם לאך. יעצט לאמיר זאגן אז דו האסט א רינגעלע, די לאך איז רונדיג, לאמיר זאגן דארט איז דא א זייגער, צוועלף א זייגער, איינס צוויי דריי פיר פינף זעקס איז די נידריגסטע און דאן בויעט זיך צוריק ארויף, איז לייגט מען עס אריין, מען סטרעטשט אויס אביסל די פלייש, ס'איז געמאכט אין א, מען דער אייבערשטער האט עס באשאפן מיט אזא עלעסטיקדיגע פלייש, און מען ציט עס ארויף בערך א פערטל אינטש ביז. צום נאמבער צוועלף, נאכדעם גייט מען צו איינס, אויסגעסטרעטשט רייט צוויי, דריי, פיר, פינף, זעקס, נאכדעם ווען מ'איז אונטן גייט מען זיבן, אכט, ניין, צען, עלף, צוועלף, און אזוי האט מען ארומגעווישט די גאנצע וועדזשיינע פון איין זייט ביז צום צווייטן, אלל אראונד, און ווייל מען האט עס אביסל געסטרעטשט איז די אלע קמטין די קנייטשן גראדן זיך אויס, און ווען ס'איז דא דארטן בלוט איז עס אויסגעקלינט, דאס הייסט אן עד הבדוק. נאָכדעם איז דאָ אַן עד שאינו בדוק. מ'האָט געכאַפּט אַ שטיקל שמאַטע, מ'האָט זיך אַרומגעװישט, מ'האָט נישט בודק געװען, צי ס'איז געװען זױבער, צי נישט. נאָכדעם איז דאָ כּתמים, דאָס איז פּשט, אַז זי טרעפֿט אַ כּתם. אין דעם שיעור װיל איך אַ ביסל מאריך זײַן װעגן דעם ענין פֿון כּתמים, װײַל כ'האָב געטראָפֿן גרױסע מורי-הוראות משך די יאָרן, װאָס האָבן נישט געװוּסט קײן חילוק, צווישן א בדיקת עד הבדוק און צווישן א כתם. זיי האבן גע'פסק'נט אז אזוי ווי מ'האט געמאכט א בדיקת עד הבדוק און ס'איז נישט געווען קיין הרגשה האט עס א דין ווי א כתם. איר וועט עס באלד הערן, איך דערצייל א גאנצע מעשה באריכות, און דאס איז געווען א מורא'דיגער חורבן. יעצט, דער דין איז אז א בדיקת עד הבדוק איז אפילו ס'איז דא א טיפת דם כחרדל ואפילו פחות מכחרדל איז עס אויך טמא, און. א כתם דארף האבן א שיעור כגריס ועוד, יעצט ווען איינער קומט פרעגן א שאלה פון א רב אויף א בדיקת עד הבדוק, פארוואס נעמט נישט די רב א ניקל אדער א דיים וויפיל ער האלט אז דאס איז א שיעור כגריס ועוד און ער לייגט עס ארויף און ער זעהט צו ס'איז צו ס'מיט די קרייטעריע צו נישט, צו ס'האט דעם שיעור צו נישט, פארוואס טוט ער דאס נישט? ווייל דאס איז אן עד הבדוק און אויף דעם איז נישט דא קיין סייז וויפיל ס'דארף זיין ס'זאל זיין טמא. אויף דעם וויל איך מקדים זיין וואס דאס הייסט כתמים, און עטס וועטס הערן פארוואס און וואס די מיסטעיקס זענען. און דאס וועט זיין מורא'דיג וויכטיג פאר מורה הוראות אויכעט, ווייל צענליגע האבן מיך שוין באדאנקט משך די יארן. יעצט, די גמרא ברענגט, ס'איז א משנה אין מסכת נידה, דף נ' ח' עמוד ב', מעשה ס'איז געווען א מעשה באישה אחת ביי א פרוי שבאת איז זי געקומען לפני רבי עקיבא, זי איז געקומען פרעגן א שאלה רבי עקיבא אמרה לו, האט זי געזאגט פאר רבי עקיבא'ן, ראיתי איך האב געזעהן כתם א כתם, און איך וויל וויסן צו איך בין טהור צו טמא, אמר לה האט ער איר געזאגט שמא מכה היתה ביך, אפשר האסטו געהאט א מכה, אמרה לו הן, כ'האב טאקע געהאט א מכה, אבער וחיתה, ס'האט זיך אויסגעהיילט, אמר לה האט ער איר געפרעגט שמא יכולה להגלע, אפשר קען זיך עס. אויפדעקן און ס'זאל ארויסגעבן אביסל בלוט, אמרה לו האט זי געזאגט פאר אים, הן, יא. וטהרה רבי עקיבא, רבי עקיבא האט זי מטהר געווען, ראה האט ער געזען תלמידיו זיינע תלמידים מסתכלין האבן געקוקט זה בזה איינער צום אנדערן. ס'טייטש פארוואס איז זי מותר? אמר להם מה הדבר קשה בעיניכם? וואס פארשטייט עטץ נישט? שלא אמרו חכמים הדבר להחמיר אלא להקל, די חכמים ווען זיי האבן געזאגט אז מען טרעפט א כתם איז מען טמא האבן זיי עס געמאכט אויף מיקל צו זיין און נישט אויף מחמיר צו זיין, ס'טייטש אויב מען קען עס תולה זיין אין עפעס זאל מען עס תולה זיין, שנאמר וואס עס שטייט אין פסוק אין במדבר קפיטל ט ו פסוק י ט,

יעצט, ס'איז דא אין מסכת נידה נאך א גמרא, שטייט אזוי, דאס איז דף נ' ז' עמוד ב', און דאס זאגט שמואל, אמר שמואל, שמואל האט געזאגט, בדקה קרקע עולם, אז א פרוי האט בודק געווען קרקע עולם אויף וואס זי זעצט זיך אראפ, וישבה עליה, זי האט זיך ארויפגעזעצט, זי האט געזען ס'איז נישט דא קיין דם, און נאר ווען זי האט זיך ארויפגעזעצט זי האט זיך אויפגעשטעלט איז דא דם, ווייל די אותו מקום פון די אישה ווען זי זעצט זיך אראפ זיצט זי דערויף, איז ארויסגעקומען בלוט.

שמואל זאגט בבשרה אז עד שתרגיש בבשרה טאמער האט זי נישט געפילט איז עס נישט טמא. יעצט קומט אויס אונז האמיר גאר א נייע אפלערנען וואס דאס איז טייטש נידות, לכאורה הערט אויס א פרוי קען קריגן איר וסת איר מענעסטרול פיריעד יעדן חודש טאמער האט זי נישט קיין הרגשה איז זי טהור. מן התורה, לכאורה אזוי זעהט עס אויס לויט די מימרא פון שמואל, יעצט די שאלה איז צו ס'איז אזוי צו נישט, יעדע פרוי וואס זי קריגט איר וסת, אויב זי האט נישט קיין הרגשה וואס זאל איך זאגן, ס'איז נישט קיין וסת, אין דעם וויל איך יעצט אריינגיין ווען דאס איז כתמים און ווען ס'איז טמא מן התורה און ווען ס'הייסט א קסם וואס אויף דעם פרעגט מען א שאלה וואס אויף דעם פסק'נט מען כגריס ועוד ווייל כתמים זענען נאר מדרבנן, יעצט אויב א פרוי ווייסט זיכער אז ס'איז ארויסגעקומען פון איר דעם דם. נאר זי האט נישט מרגיש געווען, איז א מחלוקת, אנגעהויבן פון די ראשונים, צו די פרוי איז טמא מן התורה צו נישט. דער רמב"ם אין פרק ט', הלכה א', אין איסורי ביאה זאגט אזוי, אין האשה מתטמאה מן התורה בנידה או בזיבה עד שתרגיש ותראה דם ויצא בבשרה, ביז זי עט האבן א הרגשה און זי עט זען בלוט און ס'עט ארויסגיין פון איר לייב. ואם לא הרגישה, טאמער זי האט נישט געהאט א הרגשה, ובדקה און זי האט זיך בודק געווען ומצאה דם לפנים בפרוזדור, זי האט געטראפן אינעווענדיג בלוט אין די וועדזשיינע, הרי זה חזקת שבא בהרגשה, זאגט דער רמב"ם אז זי האט עס בודק געווען מיט אן עד הבדוק און זי האט עס דארטן געטראפן, איז אפילו זי האט נישט מרגיש געווען, נעמער אונז אן, אז ס'איז א חזקה אז ס'איז יא געקומען מיט א הרגשה, נאר זי האט נישט די הרגשה און ממילא איז זי טמא. קומט אויס אז דער רמב"ם האט געזאגט דעם טעם פארוואס ס'איז טמא. ווייל ס'איז זיכער זי האט געהאט א הרגשה. קומט אויס לויט דעם אז ווען זי האט געמאכט א בדיקה, מיט אן עד הבדוק, איז זי אויך טמא, ווייל איך זאג אז זי האט יא געהאט אן הרגשה, נאר זי האט עס נישט געפילט, אבער אונז זאג מיר אז ס'איז א חזקה. יעצט דער טור אין אנפאנג אין סימן קפ"ג זאגט ער אזוי, ואף באלו אינה מטמאה עד שתרגיש ביציאתו, אפילו די אלע וואס ער רעכנט דארט אויס אז זענען טמא טומאת נידה איז נאר ווען זי איז מרגיש אז ס'קומט ארויס די דם, און אזוי זאגט דער מחבר והוא שתרגיש ביציאתו. יעצט אין בינת אדם אין כלל ט'.

קא משמע לן שמואל לאָז מיך שמואל הערן דאף בהיכי תמצא שבוודאי יצא מגופה בהיכי תמצא ס'איז זיכער אַרויסגעקומען פון איר אלא שלא הרגישה טהורה איז זי טהור וגזירת הכתוב היא דבעינן הרגשה אַזוי זאָגט דער בינת אדם אַז דאָס לייגט צו שמואל צו ר' עקיבא אַז אפילו ווען ס'איז מוצא דם ווען זי איז געזעסן אַף קרקע עולם און אָן הרגשה איז מן התורה איז ער נישט. טמא טומאת נדה. לויט רבי עקיבא'ן וואס ער זאגט דם אמר רחמנא ולא כתם. אבער ווען ס'איז דם ממש ווייסט ער נישט לויט רבי עקיבא. זאגט שמואל אפילו ס'איז דם ממש וויבאלד ס'איז נישט געווען בהרגשה איז זי נישט טמא מן התורה. און אזוי זאגט אויך די מהר"ם מלובלין און די נודע ביהודה אין תשובה נ"ה און אסאך אחרונים האלטן אזוי. יעצט פאר כ'וועל גיין זאגן די אנדערע שיטות וויל איך דא מסביר זיין א נקודה. פון וואסערא פאל. רעדט רבי עקיבא, רבי עקיבא רעדט פון א כתם וואס די פרוי האט, וואס ביי דעם כתם זוכט מען היתרים ווייל ס'איז נאר א דרבנן, ווייל ס'איז אין איר לייב און זי האט געהאט א מכה, און ס'קען זיין אז ס'האט זיך אביסל אויפגעדעקט און ס'קומט ארויס,

איינס איז ווען ס'איז א ספק צו עס קומט פון איר צו נישט, און אדער ס'איז א ספק צו ס'איז דם נידות, פון דעם רעדט רבי עקיבא, און די אנדערע איז אז זי מאכט יעדן חודש א בדיקה ס'איז זיכער ס'איז פון איר נאר ס'איז אן הרגשה איז עס אויך א כתם, אזוי האלט שמואל. זענען די צוויי מיני כתמים. מיט אנדערע ווערטער אויב ס'קומט נישט מיט הרגשה ווערט דאס אויך אנגערופן אין די גמרא לויט שמואל א כתם, און מן התורה איז עס נישט טמא, נאר ס'דא ראשונים וואס האלטן אז ס'איז יא טמא, דאס איז די לשון הרמב"ם, אז אויב מ'האט בודק געווען פון אינעווענדיג, און אפילו ס'איז נישט געווען קיין הרגשה, הייסט עס בחזקת אז ס'קומט מיט הרגשה. האמער שוין א עד הבדוק, דאס הייסט בחזקת ס'קומט מיט הרגשה, אדער מ'האמער צוויי מיני כתמים, איין מיני כתם וואס מ'ווייסט זיכער ס'איז נישט געקומען מיט הרגשה, דאס איז אזוי ווי שמואל'ס פאל, און די אנדערע איז אזוי ווי רבי עקיבא'ס פאל אז ס'איז אויך נישט געקומען בהרגשה, אבער דאס איז נישט א כתם וואס ס'איז ארויסגעקומען מאותו מקום, נאר זי האט געזען א כתם און נאכדעם פרעגט איר רבי עקיבא צו זי האט א פלאץ ווי זי קען תולה זיין אז ס'איז נישט דם נידות פון. און אויך דער ארוך לנר אין מסכת נדה דף נח עמוד א' דיבור המתחיל שמואל איז דאס אויכעט מסביר אבער נישט אזא גרויס אריכות אבער דאס איז ער מסביר אז דאס איז דער חילוק צווישן רבי עקיבא און צווישן שמואל. יעצט זעמיר הערן די אנדערע וואס זענען חולק אויף דעם. סדרי טהרה אין סוף סימן ק"צ. ער קריגט זיך און ער זאגט אזוי, די גאנצע דין פון מן התורה וואס דארף זיין בהרגשה איז נאר מוצא צו זיין פון א ספק, אפשר קומט עס פון ערגעץ אנדערש, אדער קען זיין סקומט פון איר נאר נישט פון מקור, ממילא מוז איך האבן הרגשה, אבער טאמער ווייס איך זיכער אז דער בלוט קומט פונעם מקור איז ער טמא מן התורה, און איבעראל ווי אונז זאג מיר אז ער טמא מדרבנן ווייל אונז זעמיר תולה אז סקומט פון ערגעץ אנדערש און איך בין נישט זיכער אז סקומט פון מקור זאגט ער אזוי. אז דאס וואס שמואל האט געזאגט. בדקה קרקע עולם, זי האט בודק געווען די ערד וישבה, וואס איז. און זי האט זיך ארויפגעזעצט און זיך געטראפן נאך דעם בלוט איז זי טהור, איז אויכעט ווייל איך בין תולה, אפשר האט זי זיך נישט געהעריג בודק געווען די קרקע עולם, ווייל מיין טיימער אז זי וואלט געזעהן בלוט האט זי עס נישט געהעריג באקוקט, ס'איז אזוי ווי א זאך מילתא דלא רמיא עליה דאינש לאו אדעתיה, אבער די עיקר איז אזוי ווי די גמרא פירט דארט אויס אין דף נ ח, אז רב אשי זאגט אז דאס וואס שמואל זאגט איז רעדט ער ווייל ער האלט ווי ר' נחמיה, וואס ר' נחמיה האלט א יעדע זאך וואס איז נישט מקבל טומאה קען מען נישט פסק'ענען קיין כתמים דערויף ווייל ס'איז נישט מקבל כתמים איז זאגט רש י דארט דער טעם פון שמואל איז נישט וועגן הרגשה ווייל שמואל רעדט נישט פון הרגשה בכלל דארט ער רעדט נאר צו אז מ'טרעפט א כתם אויף א זאך וואס איז נישט מקבל טומאה צו מ'קען פסק'ענען דערויף צו נישט יעצט קומט אויס לויט דער רש י אז אפילו אן הרגשה איז אויך טמא. נאר קרקע עולם איז טהור, ווייל איך בין נישט זיכער אז ס'איז געקומען פון איר גוף, איז במילא אז איך בין נישט זיכער ס'איז געקומען פון איר גוף, קען איך איר נישט וועגן דעם מטמא זיין. יעצט רש י זאגט אויך אין דף ס' ב', דיבור המתחיל, אמר ליה הנח לכתמים, זאגט רש י, אינמיטן ווארפט רש י אריין א ווארט,

יעצט דער ספר תורת השלמים האט אן אנדערע שיטה, די תורת השלמים האלט נישט אזוי ווי מען האט פריער גערעדט אז ס'איז דא וואס זיי האלטן אז ס'מוז זיין הרגשה ווען נישט איז ער אינגאנצן טהור, אזוי האלט דער בינת אדם, און די סדרי טהרה האלט פארקערט אז ס'איז נאר די הרגשה נאר מוציא צו זיין צו מאכן זיכער אז ס'קומט פון איר, אבער טאמער זי ווייסט זיכער ס'קומט פון איר איז ער טמא מדאורייתא, אדער אזוי ווי דער רמב ם זאגט. אז א טאמער זי האט געמאכט א בדיקה דעמאלטס איז עס זיכער פון איר, איז זי טמא געהעריג, אזוי ווי זי וואלט ווען געהאט הרגשה, נאר דעם וואס זי האט נישט קיין הרגשה איז, איך בין תולה אז ס'איז יא געווען הרגשה, און די תורת השלמים האלט אן אנדערע שיטה, טאמער זי האט געזען אן הרגשה איז זי טמא נאר מדרבנן, אזוי ווי איינער וואס זעהט א כתם איז ער נישט טמא נאר ס'וועט ארויסקומען כשיעור של גריס ועוד. נאכדעם איז דא די כרתי, און אויך אין גיליון המהרשא שטייט אזוי, יצא ממנה דם בלי הרגשה, טמאה רק מדרבנן, אבל לא בענין כשיעור גריס ועוד, מען דארף נישט קיין שיעור גריס ועוד, אזוי ווי די תורת השלמים זאגט אז ס'מוז זיין א גריס ועוד, משום דכל טעם דהך שיעור גריס איז רק להוציא מספק דשמא מעלמא, גאנצע טעם פון ס'דארף האבן א גריס ועוד איך האב מורא עס קומט פון ערגעץ אנדערש איז דא אין בעט איז דא אפאר וואנצן עס קומט דער דם פון די וואנצן א צוקוועטשטע וואנץ וכשבודאי יצא מגופה טמאה בכל שהוא איז ער טמא בכל שהוא און אזוי פסקנט אויך די רמב ם אז ווען מ'טרעפט א כתם אויפן גוף איז ער טמא בכל שהוא דער מחבר ברענגט עס צו אין סימן ק צ סעיף ו'. עס קומט אויס אז ס'איז דא אין דעם דריי ערנסטע שיטות. אז טאמער א פרוי האט געזעהן דם און זי ווייסט ס'איז פון זיך, נאר ס'איז געווען אָן הרגשה. יעצט זעהן מיר פון דעם אז ס'איז דא אסאך שיטות. קודם כל צו ס'איז א דאורייתא צו א דרבנן. יעצט אויף אזא פאל וואס א פרוי מאכט א בדיקה און זי קריגט רעגלמעסיג איר וסת. האלטן רוב פוסקים אז דאס איז א דאורייתא ממש. דאס וואס ס'דארף זיין שתרגיש בבשרה איז פשוט ס'זאל מתאמת ווערן און התברר ווערן אז דאס קומט פון איר, אבער איינמאל אז דו ווייסט ס'קומט פון איר איז עס א געהעריגע בדיקה, און ביי בדיקת עד הבדוק איז נישט שייך קיין כתמים און מ'איז נישט מיקל ווייל ס'איז נישט קיין דרבנן נאר א דאורייתא, און מ'קוקט נישט צו ס'כגריס ועוד צו נישט, נאר מ'קוקט געהעריג צו ס'האט אין זיך א מראה דם. און במילא איז אפגעטיילט אפילו אונטערן ווארט כתמים איז אויך אפגעטיילט, ס'דא כתמים וואס די פרוי טרעפט אויף איר אינטערהויז צו אויף איר קלייד צו זי זעצט זיך אראפ, אמאל אין א טוילעט קען זי טרעפן אויפן טוילעט סיט, דאס אויך ווייל די טוילעט סיט טאמער ס'איז נישט מקבל טומאה פסק'נט מען נישט קיין כתמים דערויף, דארף מען אויך פרעגן א שאלה, אבער על כל פנים דאס איז איין מין כתם, דארט זוכן די חכמים מיקל צו זיין. שלא אמרו ז'האבן נישט געזאגט נאר להקל אזוי זאגט רבי עקיבא און נאכדעם איז דא וואס דאס הייסט א כתם א געהעריגע ריאה נאר זי האט נישט געפילט אדער ס'איז א געהעריגע ראיה און זי האט געמאכט א בדיקה אין די וועדזשיינע און ס'איז ארויסגעקומען בלוטיג נאר וויבאלד זי האט עס נישט געפילט ס'איז אדער שופעת אדער מזלפת אדער ס'רינט ארויס אדער זי גייט עס אריין אויסווישן און זי טרעפט אליינס. דעמאלטס הייסט עס אויכעט א כתם לויט שמואל וואס שמואל האלט אז ס'איז געקומען אן הרגשה, אבער דאס איז נישט דער זעלבער כתם פון וועם פון וואס מען רעדט אז מען טרעפט אויפן לייב צו אויף די קליידער צו אויפן טוילעט סיט, ס'איז אן אנדערע כתם, דא הייסט עס א בדיקה און דאס איז. מן התורה טמא טומאת נידה. איי עס איז נישט געווען הרגשה, וויבאלד עס איז א זאך וואס עס קומט כסדר און עס איז דם נידות, איז אזוי ווי די רמב"ם איז מסביר אז איך נעם בחזקה אז זי האט יא געפילט און עס איז נישט געווען לאו אדעתה, במילא האט זי נישט געכאפט אז זי פילט די הרגשה. יעצט ווען מען קומט פרעגן א רב א שאלה פון א בדיקת עד הבדוק, דארף דער רב וויסן אז דאס איז א בדיקת עד הבדוק וואס דו האסט אריינגעלייגט אין די וועדזשיינע און דו האסט עס אויסגעווישט און דו האסט עס געטראפן, במילא איז נישט דא דא קיין שום מין קולות פון כתמים, און מען באקוקט נישט צו עס איז כגריס ועוד צו נישט, ס'איז טמא. און די פרוי דארף אויך וויסן אפילו זי האט נישט קיין הרגשה, אזוי ווי מען וועט רעדן באלד אז רוב פרויען האבן היינט נישט קיין הרגשות, מיינט נישט אז ער ווערט פטור פון דעם איסור תורה און ס'איז נאר א דרבנן, ווייל דאס וואס שמואל האט געזאגט אז א פרוי איז נישט טמא טומאת נידה עד שתרגיש בבשרה, דאס איז געווען אין די צייטן פון אמאל, סאו אמאל זענען געווען די הרגשים אסאך אנדערש, דער גוף איז געווען געבויעט שטערקער, און ממילא טאמער זי האט נישט געפילט. איז א גזירת הכתוב אז זי איז נישט טמא טומאת נידה. מה שאין כן היינט וואס די גופים זענען נישט שוואך און מען איז נישט אזוי אריינגעטון אינעם ענין פון הרגשה און מען האט עס נישט קלאר ארויס, אז במילא אפילו לויט שמואל אין היינטיגע צייטן ווייל זי קריגט איר ווסת כסדר, סא אפילו ווען עס איז נישט א ווסת כסדר איז לאמיר זאגן אז זי האט געמאכט א בדיקת עד הבדוק און זי האט געזען דם, ווערט זי טמא מן התורה לכל הדעות. און דאס איז וואס כ'האב געהאט מיט זייער אסאך רבנים אסאך מאל. געווען רבנים וואס פלעגן אזוי מיקל זיין אין בדיקות, האב איך זיי געפרעגט איך פארשטיי מיך נישט, דאס איז דאך א בדיקת עד הבדוק, האבן זיי געזאגט דו ווייסט דאך אבער שמואל עד שתרגיש בבשרה, האב איך געזאגט דו מישט אויס, יו אר קאנפיוזינג צוויי מיני כתמים, און זייער אסאך מורה הוראה'ס האבן מיר באדאנקט, נאך כ'האב געענדיגט מיט זיי האבן זיי מיר געזאגט איר זענט געווען גערעכט און איך דאנק אייך זייער, אונז האמיר געלעבט אין א וועלט'ס טעות. אונז האמיר מתיר געווען פרויען לבעליהן אן קיין שום סיבה, נאר ווייל אונז האמיר נישט קלאר ארויסגעהאט אזוי ווי איר האט די ראשונים יעצט מסביר געווען, דאס וואס איך זאג דא דאס איז בעיסיקלי א חזרה, איך האב מיר נישט יעצט פארגעקוקט די אלע ראשונים, דאס איז א חזרה פון די אלע יארן וואס איך פלעג מיך ארומקריגן מיט מורה הוראה'ס אז זיי זאלן האבן די פעקטס סטרעיט. איך האב עס אויך געשריבן אין מיין ספר, אש יצאה מחשבון מיט דרייסיג יאר צוריק. יעצט די פעקטס איז אזוי, ס'דא א ראיה וואס איז שופעת אדער מזלפת, ס'רינט פון איר, זי דארף אפילו נישט בודק זיין, יעצט ווענדט זיך צו ס'איז מיט הרגשה צו נישט, אויב ס'איז געקומען מיט הרגשה איז זי טמא מן התורה, אויב ס'איז געקומען אנע הרגשה איז לויט שמואל'ן איז זי מן התורה נישט טמא, נאר לויט אסאך פוסקים איז זי מדרבנן טמא. דאס האב איך שוין אבער מברר געווען אז אפילו לויט שמואל'ן היינט איז נישט דא קיין הרגשות, פרויען זענען נישט אזוי עמפינדליך אזוי איידל צו האבן די מינע הרגשות, און ס'האט זיך געטוישט אביסל די צייטן, ס'איז נשתנו העתים, מ'עסט אסאך גוטע ווייטעמינס מיט העלט פוד, און גוטע עסן אויכעט, און ממילא איז די גוף אביסל שטארק אויכעט, און ער פילט נישט יעדע קלייניקייט, איז אפילו לויט שמואל וועט אויכעט זיין טמא מן התורה, וואס איז שופעת או מזלפת. נאכדעם איז דא די צווייטע זאך איז דא א בדיקת עד הבדוק וואס מען לייגט אריין א בדיקה אין די וועדזשיין און מען טרעפט דם דאס טייטש אז ס'איז נישט מזלפת נאר ס'בלייבט אינעווענדיג איז במילא איז די זעלבע זאך ווי פריער ס'איז די זעלבע מחלוקת און ס'איז די זעלבע מסקנא אז זי איז טמא היינט מן התורה נאכדעם איז דא א בדיקת ש ע עד שאינו בדוק וואס האט נישט בודק געווען דעם עד קען מען עס תולה זיין און נאכדעם איז דא כתמים. איז אין כתמים איז אויך דא צוויי מינים, איינס ווי מ'קען תולה זיין און איינס ווי מ'קען נישט, איינס איז וואס רבי עקיבא רעדט, וואס איז קיינמאל נישט אפילו ארויסגעקומען, אדער אפילו ס'איז יא ארויסגעקומען אויף נאר אויף די קליידער, די מיני בדיקות די זענען האבן א דין פון כתמים, וואס די כתמים זענען מדרבנן און די חכמים פראבירן וואס מער מיקל צו זיין, ווייל ס'איז דא וואס תולה צו זיין, למשל א גריס ועוד, איך קען תולה זיין אז ס'איז נישט דא א בעט וואס האט נישט קיין וואנצן, קיין בעט באג. עקס. תולה מאכולת, יעצט אין דעם איז דא אין כתמים נאך א מין וואס איז נישט אזוי ווי רבי עקיבא זאגט בתי יכולה להתגלע, נאר דאס איז כתמים וואס איז אפילו א בדיקת עד הבדוק וואס איז נישט דא וואס תולה צו זיין, דעמאלטס איז לויט שמואל וואלט עס ווען געווען מן התורה אויך מותר נאר די רבנן האבן עס גע'אסר'ט, אבער לויט ווי אונז האמיר יעצט מברר געווען אז אפילו לויט שמואל וועט עס אויכעט זיין אסור מן התורה, ווייל די הרגשה, אונז זעמער לאו בני הרגשה נינהו, און ממילא שטעלט זיך אלעס אויפן פלאץ ווי עס דארף צו זיין, אז טאמער מען רעדט פון א ראיה פון שופעת או מזלפת אדער א בדיקת עד הבדוק איז עס אסור מן התורה, א בדיקת עד שאינו בדוק בין איך תולה ווייל זי האט נישט געהאט בודק געווען דעם עד, די בדיקה במילא קען זיין ס'איז נישט פון איר, און כתמים איז אזוי. די מיני כתמים וואס ס'קומט ארויס נאר אן הרגשה, דאס איז געהעריג טמא מן התורה, דאס איז אזויווי שופעת או מזלפת, אדער א בדיקת עד הבדוק, און די מיני כתמים וואס מ'טרעפט, און מ'ווייסט נישט זיכער צו פון די פרוי צו נישט, דעמאלטס קען מען מיקל זיין. קומט אבער אויס ווען א פרוי באקומט איר וסת, סיי מיט הרגשה סיי אן הרגשה, אדער זי מאכט א בדיקת עד הבדוק, איז זי טמא, טומאת נידה מן התורה. און אויף דעם איז נישט דא קיין שום מין וועג ווי אזוי מען קען מיקל זיין. איך געדענק, איך בין אמאל געזעסן אין א בית דין שטיבל אין ארץ ישראל וואו איך האב מיך געלערנט. ער איז געווען עפעס א איד וואס האט געדארפט פארן אויף אויסלאנד, און עס איז געווען א שאלה פון א בדיקה מען זאל עס מתיר זיין זיך צו טובל'ען מוצאי שבת, טאמער מ'איז מתיר צו טובל'ען, דעמאלטס קען ער מיט איר וואוינען מוצאי שבת און ער קען זונטאג אוועקפארן. טאמער נישט, האט זי געטענה'ט, ער פארט אויף פאריז, ער איז עוסק אין שייטלען, תכשיטי נשים, און זי האט שטארק מורא. האט זיך אנגערופן דער רב, איין רב האט דארטן געדרייט מיט די בדיקה אהער און אהין, דער אנדערע גייט זיך אנרופן וואס מאכסט דיך נאריש, עס איז דאך בסך הכל א כתם, ער פרעגט די פרוי, זאג מיר דו האסט געפילט א הרגשה? זאגט זי, ניין, איך האב קיינמאל אין מיין לעבן נישט געפילט א הרגשה, זאגט ער, אויב אזוי איז עס מותר, ווייל מן התורה איז גאר אן הרגשה מותר, און איך בין נאך געווען דעמאלטס פון די תלמידים, איך בין נאך נישט געווען פון די וואס האבן געקענט, נאר דאס ביסל וואס איך האב געקענט האב איך געקענט טארא, איך האב נישט געקענט אלע שיטות אין די ראשונים, כ'האב געוואוסט פון וואס מ'רעדט דא. האב איך מיך אויפגעשטעלט איך האב געעפנט א מויל. וואס? דאס הייסט גע'פסק'נט? א רעפארם ראביי פסק'נט נישט אזוי. און כ'האב צו צולייגט די גאנצע זאך. האבן זיי געזאגט איר זענט גערעכט. שטעל דיר פאר זיי וואלטן מתיר זיין א אישה לבעלה מיט א מעשה פון א גמרא פון שמואל און זיי האבן נישט ארויס געהאט די גמרא אז היינט איז נישט דא קיין הרגשות און זיי האבן נישט ארויס געהאט די אלע שיטות אין די ראשונים וואס כ'האב געברענגט. און אפילו די וואס זיי האלטן אז שמואל האלט אז ס'איז מותר, איז אסאך ראשונים האלטן אבער מדרבנן איז עס יא אסור, זאג ביסטו מתיר? א לאמיר זאגן זי איז א נדה דרבנן, ביסטו זי מתיר ווייל איר מאן גייט זינדיגן? זאל ער גיין זינדיגן, הלעיטהו לרשע וימות, אדער זאל ער טוישן דעם טיקעט אויף א טאג שפעטער, נאר דארטן פארלירט ער אפאר דאלער. און דא פארלירט דער אייבערשטער כלל ישראל, עניוועי זיי האבן מיר מורא'דיג באדאנקט און ברוך השם כ'האב געראטעוועט, נישט נאר יענע, כ'האב געראטעוועט אסאך, כ'האב שוין געהאט צו טון מיט אסאך רבנים, משך די שיעורים פון הלכות נידה וועט איר הערן אסאך זאכן וואס כ'האב געהאט צו טון מיט רבנים, עכ"פ ווי מ'האלט יעצט האלט מען דארט אז היינט א פרוי ווערט טמא נידת דאורייתא אויסער אז זי טרעפט. א כתם וואס דעמאלטס קען מען תולה זיין אז ס'איז נישט פון איר. דעמאלטס איז זי טמא טומאה דרבנן. און מ'קען מיקל זיין ביי כגריס ועוד, און נאך אזא פאר זאכן וואס משך דעם שיעור וועמיר קומען דערצו. יעצט אזוי ווי כ'האב שוין גענדיגט דעם חלק וויל איך אריינגיין וואס דאס איז הרגשה. לאמיר דורכגיין הרגשה. לאמיר זעהן וואס די פרוי דארף פילן. ס'איז דא א ווערטל, רבי ר' יונתן אייבשיץ האט זיך געקריגט מיט די גלחים. קיצור, די גלח האט געטענה'ט ער איז הייליגער פון ר' יונתן. און דער רבי ר' יונתן האט געטענה'ט ס'איז נישט אמת, בקיצור זיי האבן זיך געקריגט, האט דער גלח געזאגט קום אריין דא אין די קירכע און כ'וועל דיר ווייזן וואס איך זעה און די'סט מיר זאגן וואס דו זעהסט, קומט ער אריין אין די קירכע, ס'ווערט בכלל געברענגט אין יערות דבש אז א רב דארף קענען די אלע שבע חכמות וועגן דעם ווייל אין די קירכעס האבן זיי געהאט די הויעכע דעכער און אויבן האבן זיי געהאט ארויף געלייגט דארטן א באהאלטענע מענטש און ער האט געמאכט מיט די פינגער איך ווייס האט אריין געשיינט די לייט בפרט נאך ביינאכט ס'איז געווען א לעכט. און זיי האבן געזאגט, ס'איז דא שיידים מיט מלאכים מיט גלחים, ס'איז לעבעדיג. זאגט דער רבי יונתן, מ'דארף דאס אלעס קענען. עניוועי, בקיצור קריגן זיי זיך ארום, זאגט דער רבי יונתן, דו זעסט וואס איך זעה דא אין די קירכע? איך זעה דא א מלאך, ער איז אינגאנצן ווייס, און ער האט זעקס פליגלעך. און דער גלח זאגט, יא, ניין, ניין, איך צייל אכט, ניין, ניין, ניין, ניין, איר זעט נישט דארטן אין קאפ האט ער נאך צוויי. זאגט ער, אה יא? דו זעהסט נאך צוויי? וואו! ביסט דאך טאקע א הייליגער! און נאך זאגט ער, איך זעה אז ער האט צוויי פיס, שרייט דער גלח ס'איז נישט אמת, איך זעה ער האט פיר, די פאדערשטע צוויי זענען ווייס, די הינטערשטע צוויי זענען שווארץ, און אזוי קריגן זיי זיך ארום צען מינוט, און ער פארבעסערט, דער גלח פארבעסערט אלץ ר' יונתן אז ער זעהט מער און בעסער, נאכדעם זאגט אים דער רבי ר' יונתן, און דו ווייסט וואס איך זעה? איך זעה אז דער גלח איז א משוגענער, ווייל איך זעה נישט נישט קיין. פיס און נישט קיין הענט און נישט קיין הערנער און נישט קיין קאטשקעס און נישט קיין מלאכים איך זעה גארנישט האט דיך סתם צודרייט געמאכט איז די זעלבע דא אויכעט ביי הרגשות דארף מען וויסן וואס זענען באמת די הרגשות נישט יעדע פרוי זאל זאגן אוי איך פיל יעצט הרגשה איך פיל יעצט אזוי דא רעגט זי זיך מיט איר מאן פילט זי הרגשה דא רעגט זי זיך מיטן קינד, פילט זי הרגשה, דא דער באס איז נישט אהיים געקומען באצייטנס, פילט זי הרגשה, כ'האב אמאל מסביר געווען אז די גמרא זאגט סתם נשים חזיין לל' יום, ביי די גוים להבדל איז אויך אנגענומען אז צווישן אלע וסתות, זיי האבן דאך נישט דעם אידישן קאלענדער, איז קענען זיי דאך נישט האבן וסת החודש מיט די אלע זאכן, אבער זיי האבן אנגענומען. אז דער ענין פון וסתות איז א הפלגה. זיי האלטן ס'איז אכט און צוואנציק טאג, ס'איז נישט קיין גרויסער חילוק, איך וויל נישט אין דעם יעצט אריינגיין. למעשה, איך האב שוין געזען פון פסק'ענען זייער אסאך שאלות אין וסתות, איך האב היינט א קאמפיוטער וואס ס'פסק'נט שוין, ס'איז שוין אין די גאנצע וועלט מפורסם. למעשה, א פרוי האט א וסת קבוע, שי איז נאט אף דע וואל, עט איר באמערקן אבער אזוי, ס'קומט אלול, הייבט אן צו בראדזשען, נישט דער יום הדין, דעם יום הדין פאר דעם האט זי גאר ווייניג מורא, א יונג ווייבל, הע הע, זי האט פאר דעם נישט קיין מורא, זי האט מורא מען דארף גיין צו די אין-לאס און דארט'ס האבן א ליל טבילה, און זי דארפן עסן פלייש יום טוב, ראש השנה, און זי טאר נישט עסן קיין פלייש, ווייל זי האט מורא אינמיטן טאג, ווייל ביינאכט דארף זי גיין צו טבילה, למשל. דעם צווייטע נאכט ראש השנה. יוי עט דאך די שוויגער וויסן אז וואס אז זי האט א וסת אוי בהמה וואס דו ביסט צי דו מיינסט אז דיין שוויגער האט נישט געהאט א וסת זי קען דאך יעצט אויך האבן. וואס איז די סיקרעט אין דעם? ס'איז דא איין סיקרעט א פרוי טאר נישט זאגן ווען זי גייט אין מקווה ווייל דאס טוט אראוזן מענער ס'מאכט אז מענער זאלן זאגן אה! זי'ט זיך באלד לייגן מיט איר מאן שלאפן אין איין בעט, דעטס אלל, אדער דען דעט, איך האלט אז די פרייד, די שיינקייט פון א אידישע טאכטער איז אז זי קומט צו די שוויגער און זי זאגט איר שטילערהייט זאלסט מיר נישט געבן קיין פלייש נישט ווייל איך דארף גיין אין מקווה היינט ביינאכט, איז ווען די שוויגער האט איין גראם שכל אין קאפ כאפט זי זי ארום און זי געט זי א קיש און זאגט מיין טייערע טאכטער געלויבט דער אייבישטער כ'האב א שנור וואס זי האלט הלכות נדה, און די זעלבע אויך מיט א טאכטער, די זעלבע זאך, זי קישט זי און זי זאגט, מיין טייערע טאכטער אבי דו האלטסט הלכות נדה, ס'איז דא אזויפיל מיליאנער אידן אויף די וועלט, ס'איז דא א כ'ווייס נישט ווי ווייניג וואס זיי האלטן הלכות נדה, בפרט נאך ווי אזוי ווי אונז האלט מיר עס, וואס איז די גרויסע סיקרעט? איך איך דערהער נישט די ווארט, ווייל דעמאלטס ווייסט זי נישט צי דו ביסט שוואנגער צי נישט, זי ווייסט עניוועי נישט, און אמאל קען מען זיין שוואנגער און מען גייט אין די מקווה ווייל מען זעהט א כתם. אונז האמער אזא מין מעסד אפ און א סקרוד אפ אידישקייט וואס אונז האמער אליין געמאכט וואס איז אנבעליוועבל, קוקטס אין אלע תשובות אין רב וואזנער'ס תשובות און דא אין תשובות אין מנחת יצחק, פרוי האט מורא זי קומט ברבים צי זי מעג עסן פלייש זאל דען נישט די שוויגער צי די מאמע וויסן אז זי גייט צו טבילה. הרב וואזנער איז עס נישט מתיר, איך האלט ער האט געשריבן א פאלשע תשובה, ער דארף שרייבן זאלסט זאגן דיין מאמען אדער דיין שוויגער זאל דיר געבן א האג מיט א קיש, דו ביסט פון די צדקניות שבעולם וואס דו האלטסט טהרת המשפחה. יעצט נאכדעם הייבט זיך אן אזוי, חשוון האט זי טאקע צו אַכט און צוואַנציק טאג געהעריג א וועסט צו נײַן און צוואַנציק כמעט ווי א וועסט קבוע, ס'קומט כסלו הייבט זיך אן נאכאמאל, איך דארף גיין צו מיין מאמען און דארט גייט זיין מיין שוואגער דער וואס איז גראב. נאך מיר, דער וואס ער פושט זיך אריין אין מיר, ווי זאל איך אים זאגן העי פוש דיך נישט אריין אין מיר, אנטשולדיג דו חזיר דו, דו האלטסט נישט קיין הלכות נידה, איך בין א שומרת נגיעה דארף זי שרייען. און נאכדעם קומט טבת האט זי געהעריג א וועסט צו אַכט און צוואַנציק טבת האט זי געהעריג א וועסט און חנוכה איז שוין ברוך השם דורך, קומט אבער די פרעפערעישאנס פאר חמשה עשר בשבט, מען דארף קויפן פרעזענטס און איך האב נישט אזויפיל געלט, כ'האב פֿערצן זיבלינגס. ס'טייטש ברודער און שוועסטער, און יעדער האט שוין קיין עין הרע א שטוב מיט קינדער, איך בין די פון די יונגסטע, גיי הייב אן צו קויפן יעדן פרעזענטס, איך האב נישט דאס געלט, מיין מאן איז קוים א קליינער פארדינער, און וויפיל ער פארדינט מוז ער אוועק געבן פארן רענט, ווייל אונז האמיר דאך וואוילע אידישע לענדלערס, אונז האמיר א וואוילע קהילה אין קרית יואל וואס זי באראבעוועט אלעס, נאכדעם האמיר אין אנדערע שטעט וואס זיי באראבעווען יעדע פרוטה, סאו בקיצור הייבט זיך אן צושפילן די פרוי די וועסט. אדר איז דער ארגסטער חודש, אלע פרויען ווערן צושפילט מיט די וועסטן, זיי ווערן משוגע אויף טויזענט, ווייל אדר הייבן אן די מענער צו שיכור'ן, און זיי הייבן אן צו דערציילן. איך ווייס ביי מיר אין שכינות האט געוואוינט איינער א אינגערמאן, ער האט חתונה געהאט, זייער גוט חתונה געהאט, און מען האט אים געבעטן ער זאל שוין נישט שיכור'ן, פורים, יול טאלק וואט יו שודענט יו לוז יור מערידזש קיצור ער האט אנגעהויבן מיטן ער האט אזוי געשיכורט כטוב לב המלך ביין אמר האט ער אנגעהויבן מסביר צו זיין אז ער האט שוין געזעהן מסתם פערצן אדער פופצן מיידלעך און יענע געווען זייער א שיינע נאר זי האט אים נישט געוואלט די אנדערע כ'בין פייגערט נאך איר, זי האט געמאכט ס'האט זיך אין איר געשאקלט אלע זייטן, ס'איז געווען א מחיה זיך אראפצוזעצן מיט איר ביים טיש, נע, יענע האט מיך נישט געוואלט, איך בין געווען צו גראב פאר איר, די אנדערע, די וואס איך האב געזען, די איז געווען פינף מאל שענער ווי מיין ווייב היינט, פינף מאל שענער, מיין ווייב איז דאך אן עקל, זי איז פול מיט קרעץ אויפן פנים, מ'זאגט ס'וועט אוועקגיין, און אויב יא ווען זי וועט זיין פערציג איז מיר שוין נישט קיין גרויסער חילוק. און צווישן די אלע מיידלעך וועם איך האב געוואלט האט מיך נישט געוואלט, און ווער ס'האט מיך געוואלט זענען געווען שוואכע סחורה, נאר כ'האב שוין נישט געהאט קיין ברירה האב איך געכאפט מיין ווייב, זי איז אזא אפגעריסענע פערד איך האב נאך אזאנס נישט געזען. אזוי האט ער גערעדט אינמיטן שיכור, ער איז געווען שיכור, און ער איז געווען שנה ראשונה, און ווער ווייסט וואס האט זיך אויסגעלאזט, שושן פורים איז ער שוין געווען סעפערעיטעד, און א טאג נאכדעם איז ער שוין געווען א גרוש. רבותי מען טאר נישט שיקען ווייל נכנס יין י"ט סעודות רעדן וואס מען טאר נישט איז במילא ס'קומט ווי מען זאגט די גאנצע פעמילי קומט זיך צאם ס'איז נישט ראש השנה ווי מען גייט רוב טאג אין שול מען קומט זיך צאם און מען סופאוזינגלי דארף מען זיך אינדזשויען איז במילא טוט עס א מורא'דיגן סטרעס פאר די פרוי ווייל די מענטל פרעשור די בילד אפ מאכט די וועסט זאל זיך טוישן יעצט ווער שמועסט ניסן? פון ניסן רעדט מען דאך נישט. אום ניסן איז דא פרויען וואס זיי קריגן אזאלכע שופעות און אזאלכע מזלפת אז זיי ווערן קראנק, ס'רינט פון זיי אז מ'קען מיינען ס'האט געפלאצט א וואדער מעין, א מעין פייפ. ווייל זי האט מורא, זי כאפט נישט אז ווען דער מאן נעמט א דיקן גארטל, ווער שמועסט נאך אז ס'איז געפלאכטן מיט די האנט, און ווער שמועסט נאך אז ס'איז ווייס, און ער דרייט עס ארום פינף מאל דעם בויך, און ער זאגט זיבן מאל אויף אידיש און פיר מאל אויף ענגליש און צוויי מאל אויף לשון קודש.

מען טוט שוין אריין רעכענען ספרינג קלינינג אויכעט אין דעם, און ממילא אז מען קלינט שוין פאר ספרינג איז דאך שוין א גאנצע מעידזשער אפאראט, און מען דארף שוין רופן גויטעס, און מען גייט אראפ דארטן ווי די גויטעס שטייען און מען ברענגט אהיים די גויטע און זי גנב'עט דאס געלט פון די לעדלעך, ס'ווערט א אנגעצויגנקייט, במילא קומט די וועסט צעלויפן, וואו! די גאנצע וועסט, די רעגולעישן פון די וועסט האט צוטון מיט די נערוון, מיט רואיגקייט, וועגן דעם א פרוי וואס זי קען נישט שוואנגער ווערן זאגט מען איר זיי רואיג, פארגעס פון אלעם. ס'איז איינע פון די מעידזשער זאכן, מען גייט אויף וויקעישן, אויף אן אויספלוג, עס איז אנגעצויגנקייט, דאס איז די דם נידות, דאס מאכט ס'זאל קומען, און ס'זאל קומען אסאך. חודש אייר איז א נארמאלער חודש, וועגן דעם חודש אייר זעט זי ווייטער צו אירע אַכט און צוואַנציק טאג אין די געגנט, אבער די אנדערע זעט זי אדער צו צוואַנציק אדער זעט זי אמאל צו פֿינף און דרײַסיק, פארוואס? ביקאויס די נערוון שפילן און דאס האט אן עפעקט.

מען דארף פאקן און מען דארף ארויספארן, און מען דארף זען וואס דער גוי האט גע'גנב'עט אום ווינטער וואס איז איבער געבליבן, קען זיין די גאנצע באנגעלא שטייט נישט, איך האב א באנגעלא, ס'איז געווען פאר פסח, זאגט מען מיר ביי מיר אין שטוב, אפשר פארסטו ארויס זען, קען זיין די באנגעלא איז אויך אוועק גע'גנב'עט, קען זיין די גאנצע באנגעלא איז שוין נישט דא, ווער וואטשט עס דען? ס'איז גוט, ס'איז גוטע נייעס. און נאכדעם אז ס'קומט אב, אוי אב, איז דאך די חורבן בית המקדש, אוי נעבעך, אוי געוואלד, מען האלט עס נישט אויס. און ווער שמועסט נאך אז מען דארף פאסטן, ממילא די גאנצע וועסט גייט אויף אן אנדערן כיוון, און אלול איז דאך אלול, און תשרי איז דאך תשרי, איז ממילא העסטו זעהן אז אין די נארמאלע חדשים וואס האט נישט קיין פעמילי פרעשור, סאושעל רילעישאנס פרעשור, העסטו זעהן ס'האט אויכעט א נארמאלע וועסט, אפאר טעג ארויף אפאר טעג אראפ, באט וויטין טווענטי סעווען, טווענטי עיט, טווענטי ניין דעיס. און צו דעם האלטן די גוים אויך אז ס'איז בערך טווענטי עיט דעיס, און אין די גמרא שטייט אויך אזוי סתם נשה חזיא לל' יום, צו ל' מיינט די טערטי דעי צו די טערטי פירסט דעי, אין דעם איז אויך א מחלוקת, אבער דאס איז די סייקל, און ס'האט צו טוהן מיט די לבנה, חוות דעת איז מסביר אויף א פלאץ פארוואס וסתות האט צו טוהן מיט די לבנה, פארוואס גיי איך נישט שיטת רבינו תם ביי וסתות, ווייל שיטת רבינו תם האט צו טוהן מיט טאג און נאכט, מיט די זון מיט די שטערנס. מה שאין כן די וסתות האבן צו טון מיט די לבנה, ווייל די לבנה איז די וואס ס'טוט משפיע זיין אויף די פרוי אז זאל באקומען די פיריעד אדער נישט, והא ראיה די לבנה איז דרייסיג טאג די זעלבע סייקל נאכאמאל און די זעלבע האט די פרוי די סייקל, וועגן דעם שטייט אז ווען א מענטש זעט אז א פרוי האט נישט קיין קינדער איז דא א סגולה אז ביי קידוש לבנה זאל. זאלן זיי שטארק מתפלל זיין ביי שלא ישנו את תפקידם אז די. פרוי זאל אויכעט האבן איר וסת צו די צייט במילא צו קענען געהאלפן ווערן מיט קינדער, ווייל אז זי האט א צופלויגענע וסת קען זי נישט געהאלפן ווערן, עס איז על פי קבלה, מען זאל דעמאלטס מתפלל זיין אז די פרוי זאל אויך נישט משנה זיין איר תפקיד, דאס האט צו טון מיט די לבנה, עס האט נישט צו טון מיט די זון און מיט שיטת רבינו תם, ווען מיר לערנען שפעטער די טבילה מיט די זאך וואס האט צו טון מיט יום ולילה. דאס איז יא רבינו תם. די וואס זיי האלטן שיטת רבינו תם. די וואס זיי האלטן שיטת הגאונים האלטן שיטת הגאונים אבער ס'האט צוטוהן מיט אן אנדערע זאך, ס'האט צוטוהן מיט די זון און די שטערנס ווען ס'איז טאג ווען ס'איז נאכט. וסתות האט צוטוהן מיט די לבנה. איז במילא נארמאל דארף א פרוי זעהן צו דרייסיג טאג. אזוי ווי כ'האב שוין מסביר געווען פריער. יעצט העמער אריין גיין. אין די הרגשות אז כדי די פרוי זאל זיך נישט פאפן אזוי ווי ר' יונתן האט אויסגעפאפט דעם גלח אז ער זעהט עפעס ער פילט עפעס ער מיינט ס'דאכט זיך אים ס'איז גארנישט ס'איז בלוף ס'איז אנגעשטרענגקייט ס'איז מתח ס'איז נערוון כדי די פרוי זאל זיך נישט פארלירן און זי זאל זאגן איך האב נישט קיין הרגשה במילא בין איך לויט אסאך שיטות אינגאנצן מן התורה נישט טמא אדער לויט אסאך שיטות נאר מדרבנן, וויל איך רעדן יעצט אביסל וועגן הרגשות, און ממילא וועט מען אביסל אויפגעקלערט ווערן אין די סוגיא פון הרגשות. שוין, דעם שיעור איז געווען וואס מען האט ארום גערעדט אז טאמער א פרוי זעהט א ראיה אבער ס'איז געווען אן א הרגשה, יעצט שוין דעם נעקסטן שיעור העט מען רעדן וואס דאס איז הרגשה, ס'איז אויך א לאנגער שיעור, און נאכדעם העט מען רעדן וואס געשעהט אויב זי האט א הרגשה און זי האט גארנישט געטראפן, ס'וועט זיין א שיעור נאכן נעקסטן שיעור. יעצט וויל איך פארציילן א מעשה, אזוי ווי איך פארצייל יעדעס מאל א מעשה. ס'דא א ספר טהרת יעקב, ברענגט ער פונעם גאון ר' יהודה צדקה, ער איז געווען דער ראש ישיבה פון פורת יוסף, ברענגט ער אז ער איז געווען געזעסן אמאל אינאיינעם מיטן גאון הצדיק ר' יעקב מוצפי, און ס'איז געקומען צו זיי א פרוי אן אלמנה, און זי האט פארציילט, זי האט זייער שטארק געוויינט, אז איר מאן איז נפטר געווארן שוין אפאר יאר, און יעדע נאכט קומט ער ברציפות, און לעצטנס ביי די פענסטער, ער איז צוגעבינדן מיט א קייט, און ער בילט ווי א דאגי, הו! און ער וויל אריינקומען, און ער וויל מיך צערייסן אויף שטיקער. זי איז געלאפן צו די רבנים אז זי וויל א תיקון, איז הרב מוצפי האט גראד געזעהן אז דאס איז נישט א פשוטע זאך, פרעגט ער, מיט וואס, האסטו אפשר אמאל מכשיל געווען דיין מאן מיט אן עבירה? האט זי געזאגט איך ווייס נישט איך בין געווען א וואוילע ערליכע אידישע טאכטער, האט ער געזאגט אויב אזוי גיי צוריק אהיים איך קען דיר נישט העלפן, אפאר טעג שפעטער קומט זי נאכאמאל און זי זאגט אז יעצט האט שוין דער הונט אריינגעבראכן אין די פענסטער און זי האט שוין מורא אז ער גייט זי אויפעסן צורייסן אויף שטיקער. זאגט ער, ארויס, זאג מיר וואס דו האסט געטון? זאגט זי, ליידער ליידער פלעג איך נישט גיין אין מקווה, איך האב געזאגט איך גיי, ער האט נישט געוואוסט, ער איז געווען א שוגג, ס'איז אפשר ווייניגער ווי דאס, אבער איך האב אים ליידער פארפירט, האט דער רב געזאגט, נו שוין, אז דיין מאן האט נישט קיין מנוחה אויף יענער וועלט קען איך דיר גארנישט העלפן, איז פרעגט די פרוי, נו וואס זאל איך טון, איך קען דאך נישט אזוי ווייטער לעבן, האט ער געזאגט. דו קענסט דאך שוין נישט האלטן טהרת המשפחה ווייל דו ביסט דאך שוין האסט נישט קיין מאן און ביסט שוין צו אלט, וויל איך דיך פרעגן האסט אפשר קינדער? האט זי געזאגט יא כ'האב טעכטער, פרעגט זי פרעגט ער אויף זי און זיי האלטן טהרת המשפחה? האט זי געזאגט ליידער אז נישט, איך האב דאך אויך נישט געהאלטן, וואס זענען די טעכטער בעסער פון מיר? האט ער געזאגט ברענג זיי אהער, האט זי אהינגעברענגט פיר טעכטער און ער האט אנגעהויבן זיי מסביר צו זיין. טאמער וועט עטץ אפהיטן טהרת המשפחה, איז נישט נאר פאר ענק וועט זיין זייער גוט סיי אויף די וועלט סיי אויף יענע וועלט, נאר אויך פאר ענקער טאטן, ער וועט האבן מנוחה אויף יענע וועלט, ווייל ער האט נישט קיין מנוחה, ער האט נעבעך געמיינט אז זיין פרוי גייט אין מקווה און זי האט אים פארפירט, האבן זיי זיך אונטערגענומען אז זיי גייען האלטן טהרת המשפחה, אפאר טעג שפעטער. איז געקומען איר מאן אין חלום און ער איז געזעסן אויף א שטיל און ער האט ס'איז געווען אזוי ווי א שיינע ער איז שוין געווען רואיג ער איז אזוי ווי געזעסן אין גן עדן מיט א שיינע צורה און ממילא דארף מען וויסן קינדערלעך טייערע וואס מען טוט אין ענין פון טהרת המשפחה טוט מען פאר די עלטערן אויך און מען טוט פאר די פריעריגע דורות ווייל די דורות די אמאליגע האבן געהאלטן טהרת המשפחה אויפן שענסטן אופן און לאמיר אונז ממשיך זיין די הייליגע קייט וואס מ'האט אונז איבערגעלאזט בירושה. איך וויל דערציילן נאך א מעשה וואס האט צו טון מיטן שיעור פון די וואך. ס'ווערט געברענגט אין ספר טהרת יעקב אז ס'געווען א בלנית אין ירושלים, איינמאל שפעט אינמיטן די נאכט צוויי אדערצייט קלאפט אריין א פרוי און זי זאגט דו ביסט די בלנית? זאגט זי יא. זאגט זי איך וויל דיך עפעס בעטן איך מוז גיין אין מקווה. זאגט זי מ'קען אדער נישט ווייל ווען איך גיי אוועק נאך די לעצטע פרוי צינד איך אן דעם הייצער ס'זאל זיין הייס די מקווה. אזוי אז אינדערפרי ווען די מענטשן קומען דריי און פיר הייבט מען שוין אן צו קומען איז עס געהעריג אויף צו טובל'ען, איז במילא איז ס'איז צו הייס יעצט, זאגט זי ניין איך וויל זאלסט קומען כ'מוז גיין אין מקווה, בקיצור זי קומט אריין זי עפנט אויף די מקווה פאר איר און די באלענית לייגט אריין איר פינגער צו זען ווי הייס ס'איז, און ס'האט זיך איר אפגעשיילט די הויט פון די פינגער אזוי הייס איז עס געווען. זאגט זי פאר די פרוי, דו קענסט נישט אזוי אריינגיין. זאגט זי, לאמיך מיט דיר רעדן, איך וויל דיר דערציילן א מעשה, איך בין שוין נישט אויף די וועלט, מיך האט מען אראפגעלאזט פונעם עולם האמת, ווייל איך בין געווען זייער א וואוילע ערליכע אידישע טאכטער, כ'האב קיין קינדער נישט געהאט וועגן די אוויולעישן, און כ'האב געהאט עפעס א רבקה'לע, א שכנה, זי האט מיר געזאגט, מאכסט דיך משוגע, פארוואס האסטו נישט קיין קינדער? זאגט זי, ווייל איך ווארט. פינף און זיבן טאג, זאגט זי, ווע, וואס ברויכסטו דאס האבן, גיי גראד נאכדעם ווען דו הערסט אויף צו זען, גיי גראד אין מקווה און טובל דיך, עסטו געהאלפן ווערן מיט א קינד. לכתחילה האב איך עס נישט געוואלט הערן, ס'האט געדויערט חדשים און חדשים, זי האט מיר איינגערעדט, בקיצור, איינמאל בין איך געגאנגען און כ'האב מכשיל געווען מיין מאן מיט איסור נידות, למעשה בין איך נישט געהאלפן געווארן, און למעשה בין איך געשטארבן נאכדעם. און דער אייבערשטער האט אנגעהויבן צו נעמען א דין וחשבון, פארוואס האסטו דאס געטון? למעשה נאכדעם וואס זי האט עס געטון האט עס איר אויך זייער וויי געטון, זי האט תשובה געטון וויפיל זי האט געקענט, אבער עס איז זייער שווער אויף איסורי כריתות אזוי גרינג תשובה צו טון, איז ווען איך בין ארויפגעקומען אויף יענע וועלט האט מען מיר געזאגט דו מוזט צוריק קומען דא און דו מוזט דיך טובל'ען אין דעם הייסן וואסער און מיט דעם וועסטו האבן א תיקון אויף דעם דו האסט מכשיל געווען דיין מאן. בקיצור די פרוי זאגט. אז יענע פרוי איז אריין אין מקווה, זי האט איר געוואלט באקוקן צו ס'איז כשר צו נישט, ווייל זי האט דאך נישט געוואוסט צו דאס איז אמת אז דאס איז פון עולם האמת, און נאכן טובל'ען איז זי נעלם געווארן. אסאך מאל רעדט מען זיך איין אז כ'וועל טון נישט אזוי ווי די הלכה, ווייל נאר די הלכה שטערט אז כ'זאל חלילה נישט געהאלפן ווערן, למעשה מען גייט דורך, מען טוט נישט לפי הלכה, און מען ווערט ווידער נישט געהאלפן, ווייל סוף כל סוף פירט דער אייבערשטער זיין וועלט, און ער פארלאנגט פון אונז זאכן, און אונז קען מען נישט בוגד זיין אין דעם הייליגן באשעפער. אזוי ווי אינמיטן שיעור האבן מיר גערעדט וועגן די געוואלדיגע ניסים וואס דער אייבערשטער טוט, אז ווען א פרוי גייט שוואנגער ווערן, איז אין די יוטערוס איז ווערט דארטן באשאפן א. סענטימעטער דיק א ליינינג, מיט די גאנצע סיסטעם וויאזוי דאס גייט צו, דאס איז אזא מין טיפער און שיינער און אינטערעסאנטער סיסטעם, איז האב איך געוואלט צולייגן א מעשה וואס איך האב געהאט אמאל אין רוסלאנד ווען איך האב געזאגט א דרשה וועגן טהרת המשפחה, און ס'איז כדאי עס אויסצוהערן, ס'איז כדאי אז מען זאל זען וואס א חילוק צו א מענטש לעבט מיט התבוננות צו ער לעבט אן התבוננות, צו ער לעבט סתם ווי א חיה. און ס'איז אויך וויכטיג מען זאל זען וויפיל אונז זעמיר שולדיג פארן אייבערשטן, אונז זעמיר אים אסאך שולדיג, און כולי האי וויל איך ס'זאל העלפן אז אין די אפענע וועלט, נישט אין די קאמוניסטישע וועלט ווי מען האט נישט געקענט האלטן תורה ומצוות, זאל מען זיך אונז אונטערנעמען צו האלטן טהרה ווי עס דארף צו זיין. איך וויל אויך באטאנען זייער א וויכטיגע זאך, און דאס האט צו טון מיט די מסירות נפש פון די פרויען וואס זיי האבן אויף זיך גענומען אזא געוואלדיגע זאך אז זאלן זיין טמא טומאת זיבה, כאטשיג זיי זעען נאר א טיפת דם כחרדל, און איך האב דירעקט געלייגט די צוויי זאכן צום סוף שיעור, ווייל די פרויען פארשטייען נישט קיין לומדות, און איך וויל אז זיי זאלן עס הערן און פארשטיין ווי ווייט דער אייבישטער מיט אלע מלאכים, מיט גאנץ כלל ישראל, טוט אפרישיעטן די אידישע טאכטער'ס מסירות נפש. יעצט מ'זעהט וואסערא אינטרעסאנטע באהאלטענע ניסים ס'געשעהט ביז א פרוי האט א קינד און וויאזוי זי האט א קינד, ס'איז ס'איז אנבעליוועבל, די גמרא זאגט אז דאס קינד איז מיטן קאפ אראפ, נארמאל וואלט ער געדארפט געהארגעט ווערן, ס'איז דא אזויפיל ניסים וואס דא גייט פאר, ווען ס'קומט די צייט ס'זאל ארויסקומען פאלט עס ארויס, נארמאל ווען איינער וויל האלטן א זאך נעמט ער א בעג און ער מאכט דעם עפענונג פון אויבן, דער אייבערשטער האט עס געמאכט פארקערט. אבער דער אייבערשטער וויל ווייזן להוודע ולהגלות כי הוא מלך על כל הארץ, אלעס איז אפסייד דאון באט איט ווארקס פערפעקט, דאס ווייזט אונז דער הייליגער באשעפער. רבי נחמן זאגט אין זיין ספר, לפעמים יש שיתהפך הכל לטובה, אלעס דרייט זיך איבער, אלעס אויף. מיטן קאפ אראפ, אבער זי האט געבוירן א קינד. כ'האב אמאל געזאגט א דרשה וועגן טהרת המשפחה אין אוקריינע, אסאך געזאגט, אבער איינמאל האב איך געזאגט זייער א אינטערעסאנטע דרשה פאר אינטעלעקטשועל חברה, און ס'איז געזעסן דארט רוסישע אינגעלייט און מיט זייערע ווייבער, און מ'האט גערעדט וועגן האלטן טהרה. כ'האב אינטראדוסט די קאנצעפט פון גיין אין מקווה. מקווה. כ'האב געהאט דארטן עטליכע פרויען וואס האבן שוין געהאלטן טהרה פון אנדערע שטעט און זענען געקומען ווי מ'זאגט צו רעדן וועגן דעם ווייל א פרוי צו א פרוי רעדט דאך אסאך ווי מ'זאגט מער אפענער און קלאר האב איך געהערט ווי א פרוי פרעגט איינע פון די פרויען וואס זיי האלטן טהרה זי פרעגט איר וואט דאז איט אינטעיל צו האלטן טהרה זאגט זי צוויי זאכן קודם מ'דארף גיין אין מקווה וואס דאס איז גארנישט דאס איז נאו ביג דיעל ווייל מ'בויעט ברוך השם זייער שיינע מקווה'ס און ס'איז פיינע זויבערע ווארעם וואסער, אין רוסלאנד האבן זיי נישט געהאט אזאלכע שיינע showers אפילו, באט די עיקר ווי ס'איז שווער צו האלטן טהרה איז די ימי פרישות, די צוועלף טאג וויפיל דאס איז פינף מיט זיבן, ביי אנדערע פרויען איז עס מער אביסל, און דעמאלטס טאר מען נישט האבן קיין חיבוק ונישוק, אוודאי טאר מען נישט וואוינען אינאיינעם און נישט שלאפן אין איין בעט, דאס איז די עיקר שוועריקייט, אלס מקוואות דאס איז נישט קיין שוועריקייט. פרעגט נאכאמאל די פרוי, די וואס זי וויל ווערן א שומר שומרת טהרה, פרעגט זי די פרוי וואס זי האלט טהרה, וואס האט דיך קאנווינסד, וואס האט דיך אינפלוענסד אז דו זאלסט האלטן טהרה, ס'איז דאך טאקע זייער שווער, האט זי איר געענטפערט אזוי, אין קיין שום זאך אינעם מענטש'נס לעבן זעט מען נישט ווי דער אייבערשטער באגלייט דעם מענטש לכל אורך הדרך, אונז ווייסט מען, מען גייט ארויס אין די גאס, אז ס'איז נישט געשען אן אומגליק איז ווייל דער אייבערשטער האט געהיטן, אונז ווייסן מיר די אלע זאכן, באט זעהן זעהט מען עס נישט, מען גלייבט דערין ווייל שטייט אזוי אין רמבן און אנדערע פלעצער, א פרוי זעהט דעם אייבערשטן לכל אורך הדרך אלע יארן, איז ער מסביר אזוי, ווען זי ווערט צוועלף הייבט זי אן צו ווערן רייף אז זי זאל קענען אפאר יאר ארום חתונה האבן און האבן קינדער, הייבט אן צו קומען א פיריעד, א וסת. דאס איז בעסיקלי די זאמען פון די פרוי אויב זי זאל קענען האבן קינדער שפעטער אז דער אייבישטער העלפט איר און זי האט חתונה און זי האט א קינד איז כדי זי זאל האבן די קינד געשעהן צענדליגע ניסים וואס מען ווייסט אפילו נישט איינס איז וואס כ'האב ענק געזאגט דא אז ס'ווערט אין די יוטערעס אין די רחם ווערט א גאנצע ליינינג, וואס דער ליינינג איז געמאכט אז דאס קינד, טאמער זי ווערט שוואנגער, זאל דאס קינד האבן אין וואס זיך צו אנטוויקלען, און דאס געשעט נאך פאר זי ווערט אפילו שוואנגער. און ס'דא נאך צענדליגע זאכן וואס איך גיי נישט יעצט אריין אין דקות, ווייל דאס איז נישט דער מכוון וואס איך וויל ארויסברענגען. שפעטער, דאס קינד ווערט געבוירן, דארף דאך עס עסן. און וואס מאכט דער אייבישטער? אז די פרוי געט אים מילך, ווען נישט דאס וואלט מען געשטארבן פאר הונגער, ארייט היינט איז שוין דא סאבסטעטוטס, אבער מען זעט די ליבשאפט פונעם אייבישטן, איטס אנבעליוועבל, דער אייבישטער באגלייט די פרוי. א מאן האט נישט די מין געוואלטיגע זעהן ווי דער אייבישטער גייט מיט מיט די גאנצע צייט, ער האט עס נישט, ער גלייבט אז ס'איז אמת אבער הי דזשאסט דאזענט העוו איט, אונז גלייבן אין השגחה פרטית ביי יעדן ריר, אבער נישט אייביג זעט מען עס. מען דארף זיך צווינגען עס צו זען, דא די פרוי זעט ס'הייבט אן צו קומען מילך, יעצט לויט ווי הונגעריג דאס קינד איז לויט אזויפיל מילך פראדוצירט די פרוי, איך כאפ נישט וואס דא גייט פאר, און נאכדעם ווען דאס קינד ברויכט שוין נישט די מילך שטעלט זיך עס אפ, ס'נעמט נישט, ס'זייגט נישט שטעלט זיך עס אפ, און אז טאמער וויל דאס קינד קען עס זייגן צוויי יאר און אפילו מער. במילא האט זי מסביר געווען, אזוי ווי דער אייבישטער גייט מיט מיט מיר, וויל איך מיטגיין מיט אים, עספעשעלי אין ענינים פון האבן קינדער מיט אלעם, ווייל דאס אלעס האט דאך צוטון מיט עניני נידות, ווייל די דם נידות, די בלוט, מאכט מ'זאל ווערן שוואנגער, ס'מאכט אויך די מילך, איז במילא אז דער אייבישטער געט דאס פאר מיר, און מ'זעט דאס פנים אל פנים, וויל איך עס צוריקגעבן פארן אייבערשטן. ווען די פרוי האט געענדיגט איר דרשה, איז נישט געווען איין טרוקענע אויג. ענד געס וואט? אלע וואס זענען דארט געזעסן האבן געזאגט זיי נעמען זיך אונטער צו האלטן טהרה. מען זעט אויכעט יעדן חודש קומט די וסת. א מאן זעט גארנישט, ס'פילט זיך אים אן זיין סופליי פון זרע פון זאמען וואס איז נישט אזוי רעגלמעסיג יעדן חודש, עס קומט ארויס די שמוציגע בלוט, ס'קלינט זיך אויס, ראשה ואבריה כבדים, נאכדעם ווערט זי ווי מען זאגט, מען קומט צו זיך, ס'איז אנבעליוועבל. און דאס זאל זיין א מוסר השכל פאר אלע אונזערע פרויען וואס זענען אויפגעכאוועט אין יצירתם ולידתם בקדושה, אז זיי זאלן ווייטער ממשיך זיין מיט מסירות נפש אנצוהאלטן הלכות נידה און הרחקות אזוי ווי עס דארף צו זיין, און גיין אין מקווה לויט ווי אונז וועמיר מברר זיין שפעטער וואס מען דארף אלץ טון, חמשה ימי טומאה, הפסק טהרה, שבעה נקיים, בדיקות. צוויי מאל א טאג, און נאכדעם חפיפה, טבילה במקווה טהרה, און נאמן צו זיין ריין פאר איר מאן. כ'האב אויך געוואלט רעדן פון נאך א זאך וואס מ'האמיר גערעדט ביים שיעור א מסירת נפש פון פרויען וואס זיי זענען מחמיר אויף זיך אז אפילו זי זעהט א טראפ בלוט איז זי טמא טומאת זיבה זאל מוזן ווארטן זיבן גאנצע ריינע טעג פלאס וואס ס'קומט נאך צו. פינף טעג. ווייל זיי האבן נישט געוואלט אז זיי זאלן נכשל ווערן מיט איסור נידות און זאלן נישט חלילה מכשיל זיין זייערע מענער מיט איסור נידות, האבן זיי מקבל געווען אויף זיך א תקנה אז זי זעט א טראפ בלוט האט זי גענומען אויף זיך די שווערסטע חומרא, חומרות פון נידה מיט זיבה, אז מען מוז ווארטן זיבן גאנצע ריינע טעג, פארשטייט זיך מיט א הפסק טהרה פארדעם, און פארשטייט זיך אויך מען ווארט. אדער פֿיר אומריינע טעג, ביי די ספרדים און ביי די אשכנזים ווארט מען פֿינף, סאו בקיצור ס'איז פֿינף מיט זיבן, יעצט דאס ווארטן די פֿיר אדער די פֿינף, עס איז נישט א זאך וואס די פרויען האבן אויף זיך מקבל געווען, דאס איז ווייל ס'איז דא א פסוק יהיה, פון דעם פסוק יהיה לערן איך ארויס אז פונקט אזוי ווי בלוט איז. סותר, ס'האט צושטערט די זיבן נקיים, די זעלבע אויך שכבת זרע שטערט עס אויכעט, יעצט ווי קומט אריין שכבת זרע ביי די פרוי? נאר אז דער מאן וואוינט מיט איר און ס'קומט ארויס איז צושטערט עס, יעצט אז דער מאן וועט וואוינען מיט איר לאמיר זאגן זונטאג נאכט און זי'ט זעהן מאנטאג און זי'ט וועלן מאכן א הפסק טהרה מאנטאג נאכט אבער די זרע וואס די מאן האט אין איר אריינגעלייגט דאס וועט דאך צושטערן די שבעה נקיים און זי ווייסט עס נישט, און זי ווייסט נישט צו עס קומט ארויס זרע צו נישט, איז במילא מוז זי ווארטן אדער פֿיר טאג אדער פֿינף, דעם טעם פארוואס מען ווארט פֿיר איז ווייל די שכבת זרע נאך פֿיר טאג איז עס פארשטינקען און ס'האט שוין מער נישט קיין כח מזריע צו זיין ממילא איז עס נישט סותר, ס'צושטערט נישט די זיבן ריינע טעג. און דאס האלט דער מחבר, דער רמ"א לייגט צו אז מ'איז לכאורה מורא אפשר זי געוואוינט בין השמשות, וועט זי נישט וויסן פונקטליך זאל מען לייגן צו נאך א טאג און דאס זענען די פינף טעג. יעצט די פרויען זענען געגאנגען זיי האבן אויף זיך גענומען א עקסטערע עול פון געהעריגע זיבן ריינע טעג. איך מוז זאגן אז אלע פרויען זאלן זיך געבן א פעט אן די בעק, יו דיד א פענאמענעל דזשאב, עטס ווייסטס נישט וואסערע א געוואלדיגע כבוד שמים ס'קומט ארויס פון דעם.

איטס אנבעליוועבל, יו קען פעט יורסעלף אן די בעק, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, בית יעקב זאלסטו רעדן אמירה רכה, פארוואס? זאלסט רעדן צו זיי ווייעך, ווייסט פארוואס? הה הה, ווייל זיי זענען אזאלעכע צדיקים, אזאלעכע צדקניות, אז ס'איז נישט, מ'קען דאס נישט משיג זיין, שטעל דיר פאר א מענטש גיבט אויף, ער פאסט א טאג, ער עסט נישט סטעיק, ער עסט נישט אלע גוטע זאכן, עטס האטס אויפגעגעבן פארן אייבערשטן א גאנצע וואך, אנבעליוועבל. די גמרא ברענגט אז ווען מ'איז געקומען עולה לרגל זיין, האט מען געוואלט ווייזן פאר כלל ישראל ווי ווייט דער אייבערשטער האט ליב די אידן, האט מען ארויסגענומען דעם ארון קודש פון פלאץ און מ'האט עס אריינגעטראגן צווישן די מענטשן, שטעל דיר פאר וואס מ'האט געטון, אוה א, און זיי האבן אריינגעקוקט און זיי האבן געזען די כרובים וואס די צוויי פייגעלעך האבן געהאט, א פנים פון א קליין קינד, און זיי האבן ביידע געקוקט איינער אויפן צווייטן. ווען ס'איז געווען ליבשאפט צווישן דעם אייבערשטן און אידן, האבן זיי געקוקט פניהם איש אל אחיו, טאמער חלילה ס'איז געווען א רוגזה, האבן זיי זיך אוועקגעבויגן דעם קאפ. יעצט האבן זיי געזאגט, די לוויים, די כהנים האבן געוויזן פאר אלע עולי רגלים, ראו חיבתכם לפני המקום, קוקטס ענקער ליבשאפט, ווי ווייט דער אייבערשטער האט ליב כלל ישראל, כזכר חובק את הנקבה, אז אזוי ווי א זכר האג. ארום די נקבה. יעצט קומט אויס אז די העכסטע ליבשאפט איז ווען א זכר האגט ארום די נקבה. אין מסכת בבא בתרא ווערט געברענגט אז ס'איז געווען אן אמורא ר' בנאה, ער האט אויסגעצייכנט קברים פון צדיקים כדי ס'זאל נישט צוקומען אז א כהן זאל חלילה נכשל ווערן מיט א טומאה, מיט א טומאת מת, אין אן אוהל. איז ער געגאנגען דארטן אין פראנט פון די מערת המכפלה. און ער זעט ווי לעזער עבד אברהם שטייט דארטן ביי די טיר, פרעגט ער אים, איך קען אריין גיין? אזוי פרעגט ער ר' בנאה, ס'איז אן אמורא געווען, ער פרעגט לעזער עבד אברהם איך קען אריין גיין? זאגט ער, איך דארף פרעגן רשות פון אברהם אבינו, גייט ער אריין צו אברהם אבינו און ער פרעגט אברהם אבינו, ס'איז דא עפעס איינער וואס וויל אויסמעסטן דא קברי צדיקים, צו ער מעג אריין קומען? זאגט אים אברהם אבינו, יא זאל ער אריין קומען, ברענגט דארטן די גמרא אז ער האט געטראפן ווי. אברהם ליגט אין די ארעם פון שרה, דאס טייטש שרה האגט ארום אברהמ'ן און נישט אברהם האגט שרה'ן, און ועיין ברישא, און זי קוקט אריין אין זיינע האר צו ער האט לייז צו וואס, א מורא'דיגע גמרא, אבער ס'איז א גמרא. בקיצור, פרעגט ער אברהם אבינו צו ער קען אויסמעסטן דא, זאגט ער יא, זאגט ער מעסט אויס דא, ממילא וועסטו וויסן אויבן פונקטליך די מאס, האט ער געזאגט אז ער זאל. נישט קוקן אויף אדם הראשון, ווייל מען קען בלינד ווערן פון אזא ליכטיגקייט, זיינע צוויי פיס פון אדם הראשון לייכט אסאך שטערקער ווי די זון. עניוועי, ס'א מעשה באריכות, און למעשה וואס ס'איז געווען איז אז ער האט אויסגעמאסטן און נאכדעם האט ער געמאכט אויבן די מעזשערמענטס און פארטיג. יעצט לכאורה איז דאך דא דא א מורא'דיגע פראבלעם צו פארשטיין, וואס איז די ליבשאפט, א מאן האגט א פרוי צו א פרוי האגט א מאן? וואס איז באמת די ליבשאפט? פון די גמרא ווייזט אויס אין מסכת חגיגה אז ווען מען האט ארויסגעברענגט דעם ארון קודש און מען האט געזאגט ראו חיבתכם לפני המקום קוקטס ענקער ליבשאפט פארן אייבערשטן כזכר חובק את הנקבה, דער זכר נעמט ארום די נקבה, און דא ווייזט אויס אז אברהם אבינו ליגט אין די הענט פון שרה, שרה נעמט אים ארום, שרה האגט ארום אברהם און נישט אברהם האגט ארום שרה, סא וויאזוי ארבעט דאס? איז די תירוץ איז זייער פשוט. געלט אויף די וועלט, ס'איז א גרויסע סטראגל, די פרוי איז די וואס זי קומט אן צום מאן, ואל אישך תשוקתך והוא ימשל בך, איז במילא מוז די פרוי באקומען אביסל אנערקענונג און אביסל ליבשאפט פון איר מאן, אין דעם איז עס כזכר החובק את הנקבה, דער זכר מוז געבן מארעל און פיזיקעל סופארט פאר די נקבה, ווען ס'קומט אבער אויף יענע וועלט, אברהם אבינו מיט שרה זענען שוין געווען דעמאלטס אויף יענע וועלט, איז אינגאנצן אנדערש, דער מאן רעדט זיך איין, ער גייט קריגן דעם גרויסן שכר, ער האט געטון, ער האט, ער האט, דו האסט גארנישט געטון, דיין חשוב'ע פרוי, זי האט געזאגט פארן מאן, פתחי נידות לבעליהם, יעצט בין איך א נידה, יעצט טאר מען נישט, נישט דא קיין שום פאליס, נישט דא קיינער ווער ס'וואטשט. סוגה בשושנים איינצאמען א גרויסן מויער מיט רויזן, ס'איז גארנישט קיין שטארקע וואנט, מ'קען אז מ'וויל קען מען אריבער טרעטן דעם רויז, פון דעסטוועגן דארט היט מיר זיך אפ, און די פרוי איז אל אישך תשוקתך, זי גליסט צו איר מאן, און זי זאגט אויס דעם מאן פונקטליך אז יעצט קען מען נישט ווייל איך בין א נידה, און אזוי געבן זיי אובאכט אז זיי זאלן חלילה נישט וואוינען מיטן מאן ווען זיי זענען א נידה. נישט זי זאל אריינפאלן חלילה אין עבירות חמורות און נישט דער מאן זאל אריינפאלן, סאו בעיסיקלי יו דיד ען עקסעלענט דזשאב. יעצט ווען ס'קומט אן אויף יענע וועלט, דעמאלטס קומט ערשט ארויס די אמת'ע שיינקייט פון א אפגעהיטענע אידישע טאכטער מיט קינדער וואס זי האט אהער געשטעלט, צו אפילו ווען זי האט נישט געהאט חלילה קיין קינדער, איז יעדעס מאל זי וואוינט מיט איר מאן ברענגט זי אראפ נשמות וואס דאס איז זוכה לעולם הבא, איז אויף די וועלט. איז דער זכר גובר, ער איז דער וואס ער געבט א האג פאר די נקבה, ער געבט איר ווי מ'זאגט א פעט אן די בעק, יור גרעיט, אבער ווען ס'קומט אויף יענע וועלט שעמט זיך דער מאן פאר די פרוי, ווייל איט ס'איז געווען אין איר קאמענד אדער צו פירן זיך ערליך אדער נישט צו פירן זיך ערליך, קיינער וואלט נישט געוואוסט, נאובאדי וואס דער, נאר דער הייליגער באשעפער, ווען זי האט געמאכט בדיקות און ווען זי האט געטראפן. די אלע שאלות אויף די בדיקה אדער כתמים, און קיינער איז נישט דארט געווען נאר דער איין הייליגער איינציגער באשעפער, סאו עט די ענד אוו די דעי ווער איז באמת די הירא? די אידישע טאכטער, און דאס הייסט אז אברהם אבינו ווערט ארום גענומען און ארום געהאגט דורך די נקבה דורך שרה אימינו, קאזש שי איז די ריעל הירא, אזוי זאגט דער אייבערשטער פאר אברהם אבינו'ן. כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה. זי איז די אמת'ע הירא. דאס איז וואס איך האב געוואלט זאגן פאר די אידישע טאכטער, אז דו ווייסט נישט וואסערע חשיבות דו ביסט ביי כלל ישראל און ביים אייבערשטן, און אלע מלאכים און שרפים ואופנים וחיות הקודש וואס זיי לערנען סניגוריה אויף כלל ישראל, איז דאס ערשטע איז די אידישע טאכטער. דער אייבערשטער האט געוואוסט צו וועם קען מען רעדן שיין, כה תאמר לבית יעקב. טאלק טו דעם נייס. אין רות שטייט כרחל וכלאה אשר שתיהם בנו את בית ישראל, זיי האבן ביידע געבויעט די אידישע הויז, ס'איז אינטערעסאנט, און וואס איז מיט יעקב אבינו? יעקב אבינו האט נישט געבויעט דאס אידישע הויז? אבוויעסלי די פרויען באקומען די קרעדיט פאר אלעם וואס מען האט אהער געשטעלט אין אזא גלות און אונטער אזאלכע שווערע באדינגונגען האט מען אהער געשטעלט אזא כלל ישראל, בי פראוד אבאוט יורסעלווס. שוין דאס האב איך נאר געוואלט. חיזוק אז אפילו די פרויען וואס זיי קענען דאך נישט לומדות זאלן הערן אביסל חיזוק, זיי גייען דורך די שווערסטע צייטן אין זייער לעבן, זיי ברענגען קינדער אין די וועלט אין אזא עולם חושך און זיי האפן ארויסצוברענגען דאס בעסטע פון כלל ישראל, איך זאג ווען מען זינגט אייביג אמר רבי עקיבא אמר רבי עקיבא אה אשריכם ישראל, דאס מיינט מען די אידישע טאכטער. פטור, והא ראיה, ווייל ער זאגט מה מקווה מטהר את הטמאים אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל, סאו אבוויעסלי פון וואס רעדט מען? פון א פרוי ווייל זי גייט דאך אין מקווה, סאו דאס וואס רבי עקיבא זאגט אין די זעלבע משנה אשריכם ישראל מיינט מען וואויל איז ענק אידישע טעכטער. יעצט איך וויל נאר זאגן סתם אזוי, א מאן האט תריג מצוות, א פרוי האט נישט די אלע תריג מצוות, עטס האטס נישט קיין תפילין, עטס האטס נישט קיין ציצית, עטס האטס נישט די אלע זאכן. נו, אויף וואס האלט ענק דא דער אייבישטער? וויאזוי קומט עטס צו צו א דביקות השם? וויאזוי קומט עטס צו נאכדעם צו עולם הבא? זאגט רבי עקיבא, אשריכם ישראל, זאלטס וויסן איין זאך, ענקער אפהיטן טהרת ישראל איז אזוי גרויס ביים אייבישטן, אזויפיל ווי אונזער אלע תריג מצוות און אפילו די זיבן מצוות דרבנן, וועגן דעם האט ענק דער אייבישטער געפאטערט דערפון. ווייל דאס איז אסאך העכער ווי אלעס אינאיינעם, און איך האף אז דאס וועט ענק געבן אביסל חיזוק עטס זאלטס ווייטער אנהאלטן מיט מסירת נפש, טהרת המשפחה, און די אנדערע מצוות וואס עטס האטס, חלה, און הדלקת הנר, און אוודאי פון די לא תעשה'ס זענט עטס אויך נישט פטור. יעצט וועט איינער פרעגן, לכאורה די פרויען האבן דאך געזינדיגט מיט, חווה האט דאך געזינדיגט מיטן נחש, וועגן דעם האט זי געברענגט נדות אויף די וועלט, איז במילא מוז זי דאך עס מתקן זיין, סאו וואס איז די ביג דיעל? די תירוץ איז קודם אז ברוך השם זיי האבן די קוראזש און די מלחמת היצר אז זיי זאלן עס מתקן זיין, דאס איז א מורא'דיגע זאך, און צווייטענס ס'שטייט אין קדושת לוי ברענגט ער אז די אידן האבן געזינדיגט מיטן עגל, שרייבט דארטן דער הייליגער קדושת לוי רבונו של עולם דו ווייסט דאך דעם אמת, אז נאך אזא מעמד הנבחר האט מען פונקט געזינדיגט מיט די גרעסטע עבירה, מען האט זיי אנגעזאגט אנכי ה' אלקיך און לא יהיה לך און פונקט דאס האבן זיי געזינדיגט, איז ווייסטו דאך רבונו של עולם דו האסט אונז אריינגעשטופט אין די עבירה, פארוואס? אזוי ווי די גמרא זאגט כדי להורות תשובה. עס איז נישט געווען סתם אן עבירה וואס דאס איז געשען, דאס איז געווען קאלקיולעיטעד.

דער הייליגער לעלובער זון האט אמאל געזאגט פארן טאטן רב דוד'ל, ווייסט טאטע, די זומערדיגע פרשיות קען איך נישט אויסהאלטן. האט נאכאמאל געזינדיגט, נאכאמאל געזינדיגט, נאכאמאל געזינדיגט, נאכאמאל געזינדיגט. האט ער געזאגט, מיין טייער קינד, דו כאפסט נישט אז פון זייערע עבירות האט מען געמאכט אונזער תורה? אויף דעם זאגט מען ברכו את ה' המבורך און מען ענטפערט ברוך ה' המבורך לעולם ועד. דאס איז געווארן געמאכט מיט חשבון פונעם הייליגן באשעפער. כדי מען זאל האבן א תורה זאל אונז באגלייטן, איז די זעלבע אויך די פרויען, זאלטס וויסן דאס אלעס האט דער אייבישטער אזוי געפירט, אלקים אנה לידו, אנה לידה פאר חוה'ן, און מיט דעם הארעוואניע וואס זעקס טויזנט יאהר ארבעט מען זיך אונז אויס, און די פרויען זענען די וואס זיי טוען די גרויס מסירת נפש, דאס איז אונזערע פרוכט וואס אונז גייען מיר האבן נאכדעם ווען משיח וועט קומען, ווייל דעמאלטס וועט שוין נישט זיין קיין יצר הרע, עס וועט נישט זיין. מסירת נפש, די אלע זאכן וועט נישט זיין, סאו קיעפ אפ יור גוד ווארק, יור דואינג גרעיט, סאו מיט דעם ענדיגט זיך דער עלעפטער שיעור מיטן אייבערשטנס הילף.